אודה השם מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו ווען ניסים ווען ניסים דאנקען דעם אייבערשטן האט איינער געזאגט איינער איז אראפגעפאלן האט זיך גוט צעבראכן די ביינער געלעגן אין שפיטאל האט ער געזאגט האט ער געזאגט צומארגנס מזמור שיר חנוכת האט ער געזאגט אנדערש אינגאנצן ער האט פארשטאנען די ווערטער דארטן ואני אמרתי בשלוי, איך גיי געזונט, איך גיי דריי זיך ארום, פארשטיי איך בל אמוט לעולם, איך וועל קיינמאל נישט אראפפאלן אויב בין איך געזונט. השם ברצונך העמדתה להררי עוז איינמאל איך בין געפאלן האב איך געזען אז ברצונך העמדתה להררי עוז אבער ווען איך גיי געזונטערהייט איז עס ברצונך אזוי דריי איך זיך ארום איך ווייס נישט אז ס'איז ברצונך דעי וואס איך דריי זיך ארום געזונט. און ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם, איך פאל נישט, ער פילט נישט ער האט אויף וואס צו דאנקען בכלל, ער ווייסט נישט וואס ער האט אויף צו דאנקען, איינמאל ער איז געפאלן, זעט ער זיך אין השם ברצונך העמדתה להררי עוז, אבער ווען ער גייט, איז עס ברצונך, עס איז רצון השם וואס איך גיי יעצט געזונטערהייט. מ'זאל אביסעלע פארשטיין, פארוואס? ווייל הסתרת פניך הייתי נבהל, ווייל זעסט דאך וואס געשעט הסתרת פניך, איז פארשטייסט עס שוין גוט, אז ווען דו גייסט געזונטערהייט איז עס ברצונך, איז אזוי מוז מען דאנקען דעם אייבערשטן אז מען פאלט נישט דורך. איך דאכט מיר האבן שוין גערעדט יענע וואך אז דער רב עקיבא אייגער, רב עקיבא אייגער זאגט דא א פסוק אין תהילים, אין תהילים נ', די לעצטע פסוק זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלוקים, ווי דער רב עקיבא אייגער שרייבט אין א בריוו אזוי, ס'איז אין א בריוו, זאגט ער, אזוי ווי די טבע, דער רבוש"ע האט אריינגעלייגט אין טבע פון מענטשן, איינער מאכט א טובה פאר א צווייטן, ער געט אים געלט צי וואס ס'איז ער טוט אים א טובה זאגסט אים שכוח דו דאנקסט אים גיסטו אריין א רצון אין דעם נותן ער זאל דיר מאכן נאכאמאל א טובה דער דאנק מאכט א רצון אין דעם נותן ער זאל דיר מאכן נאכאמאל א טובה אויב מען פארגעסט אים צו זאגן שכוח איז פארגעס פון בעטן נאכאמאל יא זאגט דער רבי עקיבא אייגער אוודאי און אוודאי אויב דאס איז א שר וואס האט דיר געמאכט א טובה און זאגסט נישט קיין שכוח איז פארגעס פון צו בעטן נאכאמאל דער רב עקיבא אייגער, על אחת כמה וכמה דער מלך מלכי המלכים האלט אין איין טון מיט מיט טובות און טובות און טובות. טייטשט ער ווען דער רבוש"ע ווען ווען דו מאכסט ווען דו זאגסט שכוח גיט דאך עס אריין אין דעם נותן אז זאל דיר גיבן נאכאמאל א טובה, יא? טייטשט דער רב עקיבא אייגער זובח תודה ווען דו דאנקסט דעם אייבערשטן יכבדנני מיט דעם ביסטו מיך מכבד, ושם דרך מיט דעם מאכסטו א וועג אז אראנו בישע אלקים אז מ'זאל זעהן נאך ישועות. מיט דעם דאנקען ברענגסטו אים ברענגסטו א וועג ס'זאל קומען נאך ישועות. יא, מ'האט דאך געזאגט ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, לא איז דאך די קרי ל ו און די כסיב ל א, שטייט דאך אין חתם סופר ס'איז אותיות אלול. אבער וואס שטייט דארטן? מזמור לתודה, בואו שעריו בתודה, גייסט אריין אין פ' ד, אריינגיין מיט א תודה, מיר דאנקען דעם אייבערשטן, דאנקען דעם אייבערשטן. תפארת שלמה זאגט אז ווי קומט אריין וכתוב לחיים טובים אינמיטן מודים? אינמיטן מודים האלטסט אינמיטן דאנקען, ווי קומט אריין וכתוב לחיים טובים? זאגט מיר ר' עקיבא אייגער עס איז פשוט. און תפארת שלמה טייטשט עס אזוי, תפארת שלמה טייטשט, מודים ווען דו דאנקסט, יעצט קענסטו בעטן וכתוב לחיים טובים. זובח תודה יכבדנני דאס איז ושם דרך אראנו בישע אלוקים זאלסט קענען זאלסט קענען זען נאך ישועות. ווי קען מען דאנקען איינער קען דאנקען ווי קען מען דאנקען ר' משה פיינשטיין טייטשט דער רשי זאגט דארט אין יענע וואך הגדתי היום לה' אלקיך להגיד שאיני כפוי טובה להגיד שאיני כפוי טובה להגיד איך קען דאנקען דעם אייבערשטן און דאנק זאגט ער דאנקען דעם רבונו של עולם וועסטו נישט קענען קענסט נאר באווייזן איין זאך איך בין נישט קיין כפוי טובה קענסט דאנקען רבונו של עולם גיט דיר יעדע מינוט גיט ער דיר די קאפ ארבעטן און דו פאלסט נישט און דו ביסט נישט קראנק און דו רירסט זיך דו רעדסט, די לונגען ארבעט, נו, קענסט דאנקען אויף דעם? יעדע מינוט ארבעט? דו קענסט נאר באווייזן אז ביסט נישט קיין כפוי טובה. און אויף דעם וויסן געזונטהייט, צו וויסן א מודים אנחנו לך. חזל זאגן לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומיות שבלב. יעדע רעם וואס געשעט, א מענטש פאלט פלוצלינג און דאס, ס'איז דאך לפשוט עקמומיות שבלב דא. די עקמומיות, אבער ס'קען זיין דאס איז די הויפט עקמומיות, די ערשטע עקמומיות אז עס איז דא וועם צו דאנקען, עס וויסן אז ארבעה צריכים להודות, וויסן צו דאנקען דעם אייבערשטן, וויסן צו דאנקען מ'איז געזונט, דו פאלסט נישט. יא. מיר האט געזאגט אמאל א זיס ווארט, רבי נתן געשטעטנער זכרונו לברכה, אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה, און דער ועדה איז מיט א עדה, און בסוד איז בסוד, וואס טוט זיך דאס איז מיט א עדה צו בסוד? זאגט ער ביידע וויפיל דו'סט דאנקען איז נאך א סוד ווייל דו'סט נישט אנקומען וויפיל דו דארפסט דאנקען יא ועל הכל השם אנחנו ועל הכל ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך און בפרט טאקע וואס געווען מוצאי שבת אין מירון בפרט וואס געווען דארט אין אתרא קדישא מיר געהערט האט מיר געזאגט רב שמחה קראקאווסקי א גבאי ביי מיין זיידן זכרון לברכה משה מרדכי לעלובער האט מיר געזאגט א מורא'דיגע ווארט אמאל ס'דא די גמרא זאגט רגלוהי דבר איניש אלע געדענקען די גמרא אין סוכה נ ג הנהו תרתי כושאי ס'איז געווען ביי שלמה המלך איז געווען צוויי סופרים די גמרא דערציילט אז שלמה המלך האט אמאל געזען א מלאך המוות איז צובראכן אבער האט ער צו אים געפרעגט וואס ביסטו צובראכן זאגט ער איך דארף זיי צונעמען די צוויי סופרים איך דארף זיי צונעמען. שלמה המלך האט געהערט דעם ווארט ער דארף זיי צונעמען, זאגט די גמרא אז שלמה המלך האט משביע געווען די שדים, ער זאל אויפהייבן, זיי זאלן אויפהייבן די צוויי סופרים זיינע, און אריבערפירן וואו? אין שטאט לוז. פארוואס? ווייל אין שטאט לוז קען מען נישט שטארבן. אזוי זאגט די גמרא, אין לוז קען מען נישט שטארבן. שלמה המלך האט זיי, האט געהייסן, זאגט די גמרא, אריבערגעפירט קיין לוז, דערציילט די גמרא ביים פתח ביים כניסה פארן אריינגאנג צו לוז דארטן האט אפגעווארט די מלאך המוות האט ער דארטן צוגענומען די נשמות צומארגנס טרעפט שלמה המלך די מלאך המוות זעט ס'איז פרייליך פרעגט שלמה המלך די מלאך המוות וואס ביסטו פרייליך זאגט ער שכוח וואס איז געווען איך האב נעכטן בין איך געווען צובראכן ווייל איך האב געהאט א פקידה איך מוז זיי צונעמען און איך האב געהאט א פקידה איך דארף זיי צונעמען נאר ביים טיר פון שער העיר לוז דארטן האב איך זיי געדארפט צונעמען בין איך נעכטן געווען צובראכן זיי זיצן ביי דיר וויאזוי קען איך זיי צונעמען אבער אין די רגע דו האסט זיי אהינגעשיקט, שכוח וואס דו האסט געמאכט, האב איך זיי געקענט צונעמען. האט שלמה המלך געזען אז ער האט געמאכט א פעולה, האט זיי געוואלט ראטעווען, און פארקערט, דווקא מיט דעם פעולה האט ער געמאכט זיי זאלן ארויפגיין. זאגט די גמרא, מיד פתח שלמה ואמר, אזוי זאגט די גמרא אין סוכה נג, אז שלמה המלך האט גלייך געזאגט, רגלוהי דבר איניש, אינון ערבין ליה די פיסעלעך זענען די ערבים לאתר דמתבעי תמן מובילין יתיה די פלאץ וואס מען דארף זיי פון הימל מען דארף די מענטשען פון הימל איז די פיס זענען די ערבים זיי שלעפען עס וועט שוין גארנישט העלפען ער דארף אוועק גיין שערי לוז די פיס וועט אים נעמען דארט לאתר דמתבעי טייטש די פלאץ וואס מען וויל אים פון הימל תמן מובילין יתיה. דער ר' משה מרדכי לעלובער האט געזאגט אז לאתר דמתבעי. א מורא'דיגע ווארט, מתבעי אין די גמרא הייסט דאך בעטן, בעטן, בחר בצלותי בבעותי, בעטן, זאגט ער אז אז טאמער ס'איז באשערט פאר א מענטש אמאל ער זאל פאלן חלילה יא, איז פירט דער רבונו של עולם צו די רגלוהי מענטש לאתר דמתבעי אין א פלאץ וואס ער קען זיך גוט אויסבעטן, ממילא וועט עס זיין מיט רחמים מיט ניסים. לאתר דמתבעי אז דער רבונו של עולם פירט צו אז ס'באשערט א מענטש צו פאלן אז ער זאל אנקומען אז ס'זאל געשען א פלאץ וואס מ'בעט זיך אויס, ממילא וועט עס זיין מיט רחמים און ניסים. ס'איז געווען דארטן ביי רבי שמעונ'ן אין נאך שלש עשרה מידות וואס מ'האט געזאגט בציבור דארטן, בציבור דארטן. יא, דאן בין איך זיך. דער אויבערשטער זאל משפיע זיין רחמים וחסדים מגולים, בוישער ובסודו, רחמים וחסדים מגולים מיט א כתיבה וחתימה טובה. אונז געפינען מיר זיך יעצט רבותי, שוין א שטיקל צען טעג, שוין יא צען טעג צום גרויסן הייליגן טאג, שבת סליחות, אוי שבת סליחות. צען טעג פריער, א גרויסע שמחה. אוה א, האט ער געזאגט, מ'וועט פרעגן יעדן בחור, ווען מיינסטו איז די גליקליכסטע טאג אין לעבן, וואס וועט יעדער איינער זאגן? משיח'ס טאג, הא? משיח'ס טאג, אבער אין פסוק שטייט נישט אזוי. אין פסוק שטייט ישמחו השמים ותגל הארץ, ווען ווען איז פרייליך אין הימל, ווען איז פרייליך אין דער ערד? ירעם הים ומלואו די ים יעלוז שדי וכל אשר בו נהרות ימחאו כף די נהרות קלאטשן יחד הרים ירננו ווען לפני השם כי בא לשפוט הארץ אוי צען טעג פאר משיח פאר ראש השנה ממילא מיט א שמחה מיט א שמחה נאר מיט א שמחה מיט א שמחה אבער מיט א יראת שמים מ'האלט דא פאר שבת סליחות דארף מען זיך געבן א כאפ אויף ווי האט געזאגט רבי חיים בריסקער אז מען פלעגט שמוגלען סחורה די סוחרים פלעגן שמוגלען סחורה און וויאזוי איז וויאזוי איז געגאנגען איינער האט זיך געשמוגלט סחורה און האט דאך געמאכט פון דעם גרויס געלט געשמוגלט סחורה און דעם אבער ס'איז געווען א מסוכנ'דיגע ארבעט ווייל טאמער מען כאפט איינעם ביים גרעניץ וואס האט געשמוגלט סחורה איז נישט נאר די סחורה, גייט ער זיצן ביז איך ווייס נישט ווען אין תפיסה. בקיצור האט ער געזאגט אזוי אז דער דרך איז געווען איינער האט געוואלט שמוגלען סחורה האט באשטעלט די סחורה און האט קובע געווען דעמאלטס מיט א עגלון, דער עגלון איז געווען א בעל עגלה וואס ער איז געווען דער וואס האט געשמוגלט. געווען א עגלון וואס האט געשמוגלט. זאגט ער אזוי ר' חיים בריסקער, פון דעם טאג וואס דער סוחר האט קובע געווען מיט דעם עגלון ווען מען גייט שמוגלען די סחורה, יא, דער סוחר האט שוין נישט געקענט שלאפן ביינאכט. ער ווייסט אז מען כאפט אים, השם ישמרינו. אז מען כאפט אים נישט נאר די געלט, די גאנצע סחורה גייט, ער גייט זיצן. אבער דער עגלון שלאפט רואיג. פארוואס? די ערשטע זאך ער מאכט עס אסאך, ער פארט דארטן אריבער, און אז מען כאפט אים, ס'איז דאך נישט מיינע סחורה, איך בין דאך בין דאך בין דאך גארנישט, ממילא איז ער, ער שלאפט רואיג. זאגט ער אבער דערנענטערט זיך אפאר טעג פארן פארן אריבער גיין דעם גרעניץ דארטן, פארן די גבולות, איז דער שומר שלאפט שוין אויך נישט, דאך מען כאפט אים, ס'איז, ער שלאפט שוין אויך נישט, ווער איז די איינציגסטער וואס שלאפט רואיג, ער איז רואיג אפילו ווען ער גייט אריבער די גרעניץ, ווער? די פערד. פערד, פונקט ווי אינמיטן שטאט אין רבי עקיבא גאס מיטן גרענעץ, אלץ איז ביי אים די זעלבע זאך. האט ער געזאגט אויף דעם בעט דוד המלך אין תהילים, ס'איז דא איינער וואס גיבט זיך א וועק אויף ערב ראש חודש אלול מ'גייט משפט'ן. דאס איז אזעלכע ערליכע אידן. ס'איז דא איינער. און שבת סליחות, ס'איז שוין נאנט, ווי די עגלון, אפאר טעג פריער כאפט ער א ציטער, וועגן די עגלון. אבער ווער איז דער איינציגער וואס בלייבט אזוי? דאס איז דער פערד! זאגט ער, אויף דעם דוד המלך זאגט אין תהילים אל תהיה כסוס, זיי נישט כסוס כפרד אין הבין, דא איינער וואס הייבט אן פון אנהייב אלול, דא איינער וואס כאפט פון סליחות, אבער דער סוס האלט נישט ביי דעם, ביי דעם, וואס הייסט אל תהיה כסוס? מ'גייט דא באלד אריבערגיין גרעניצען, מ'גייט בודק זיין וואסערע סחורה מ'האלט דא, וואסערע סחורה מ'האט דא עפעס אנגעקאטשקעט מיטן יאר, וואס דארט איז אל תהיה כסוס אויף דעם קומען סליחות טעג זיך צו רייניגן דא זיך צו רייניגן גייט בודק זיין די סחורה וואס פאר א סחורה האט מען דא אפגעשמוגלט תשפ ג נאר מיט א שמחה ווי מען האט געשמועסט ישמחו השמים לפני השם כי בא לשפוט הארץ דער רבושע קומט אראפ דער רבושע גייט קוקן אויף אונז אוי איז עס א שמחה אבער וואס קומט מען ווען דער מלך קומט אריין צו דיר אין שטוב וואס טוסטו? א מורא'דיגע שמחה, דער מלך קומט צו מיר אין שטוב, א מורא'דיגע שמחה. אבער מ'גיסט אקאנאמיקע אין אלע זייטן, אקאנאמיקע מיט פאנטאסטיק, מיט אלע, מיט אלע חומרים גיסט מען. רייניגן, רייניגן, דאס איז סליחות טעג איז זיך רייניגן כלשון די מאירי, די מאירי זאגט אז מ'איז מרבה בסליחות, בהפצרות זאגט ער כדי להיכנס בטהרת הלב לראש השנה. דאס איז א מושג געווען. נאר מיט שמחה ווי זאגט די חידושי הרי"ם אז ישעיה הנביא זאגט החרשים די טויבערס החרשים שמעו והעורים די בלינדע הביטו לראות פרעגט די חידושי הרי"ם וואס ווילסטו ווי די טויבער זאלן הערן די בלינדע זאלן זעהן וואס ווילסטו וואס זאגט דער ישעיה הנביא ענטפערט די חידושי הרי"ם ישנם זמנים כה גבוהים ס'דא אזעלכע הויכע זמנים שאפילו החרש שומע והעיוור רואה ס'דא אזעלכע הויכע זמנים, ס'קומט א שבת סליחות, א טויבער דארף אויך נאר, אפילו ביסט טויב א גאנץ יאר אין רוחניות, ביסט בלינד אין רוחניות, אבער ס'דא זמנים וואס יעדער איינער הייבט אן, נעמט מען געבן די אונטערשטע טעג פון יאר, זיך געבן א שווענק אויס, איינער האט זיך געזעגנט פון ר' מרדכי'לע נאדווארנא אזוי, אינמיטן אלול אזוי, און האט אים געזאגט אז ער דארף, ער איז א בעל תפילה, ער איז א חזן, ער דארף אריינקוקן אין מחזור. זיך נאך אריינקוקן אין מחזור, האט ער געזאגט די מחזור דארפסט נישט אריינקוקן, די מחזור איז פונקט ווי פאראיאר, און בעסער קוק אריין אין זיך, זיי דארטן בודק אביסל, נאך וואס ס'איז דא ר' חיי'נעם און נאך קרן ישיבה יד ושם, ס'איז געווען דא ר' משה בוים, אלט געווען הונדערט יאר, האט ער דערציילט אז ער איז געווען אין פוילן, איז ער געווען א משכיל, וועסט דער מעשה פונקט ווי דא א בעל תפילה א בעל שחרית המלך.

איז כבני אמרנא, וואס טייטש כבני אמרנא? פונקט ווי די לעמערלעך וואס גייען אריבער איינס איינס ביי מעשר, גייען, אזוי גייט אריבער יעדער איינער איינס איינס, דער אייבערשטער קוקט אריין, פון קאפ ביז פיס מיט אלץ. די צווייטע פשט אין די גמרא, איז כחיילות בית דוד, חיילות בית דוד זענען אויך אריבער איינס איינס, די זעלנערס, איידער מ'איז ארויסגעגאנגען, איינס איינס האט מען געזאגט. זאגט ר' מרדכי'לע נאדווארנא א ראש השנה איז מען דן כבני מרון זאגט ער זאגט די גמרא כבני אמרנא אמרנא אמרנא מיינט זאגן מען איז דן ראש השנה וויפיל האסטו געבעטן חודש אלול וויפיל האסטו זיך אויסגעבעטן חודש אלול רב יהודה אמר שמואל כחיילות בית דוד וויפיל תהילים האסטו געזאגט חיילות בית דוד דוד המלך וויפיל תהילים האסטו געזאגט חודש אלול דאס איז מען דן ממילא איז היינט דער באשעפער ווארט אויף תפילת ישראל מרבה זיין בתפילות. מאידך גיסא, איז דא א ווארט פון גאון ישראל הקדוש ר' שלמה קלוגער, ר' שלמה קלוגער שרייבט עפעס א אינטערעסאנטע לשון, ער זאגט עיקר תפילת חודש אלול, וואס דארף זיין די עיקר תפילת חודש אלול, אזוי שרייבט ער, שיזמן הקדוש ברוך הוא לנו מקור דמעה שנוכל להתפלל בראש השנה וביום הכיפורים בבכי ודמעות שליש. די עיקר תפילות פון חודש אלול אז מען זאל קענען וויינען ראש השנה יום כיפור ביים דאווענען. זיך קענען אויסוויינען. פארשטייט זיך אלץ מיט א שמחה, יא? דער חתם סופר זאגט א בכיה ראשי תיבות.

אויב ס'איז געווען עפעס א א קבוצה בחורים א ישיבה איז ארויסגעפארן אויף א טיול איז ארויסגעפארן אינמיטן איז עפעס א בחור נעלם געווארן דארט נישט געטראפן עפעס א בחור האט מען נישט געטראפן האט ארום געזוכט ארום געזוכט דעם בחור ארום און ארום ביז מ'האט אים געטראפן לא עלינו ללא רוח חיים דער משגיח דארף קלינגען צום טאטן

האט ער ממשיך געווען איך באשולדיג נישט דעם משגיח מ'האט געציטערט וואס גייט ער דא ממשיך זיין איז דא א ראש ישיבה איך באשולדיג נישט דעם משגיח איך באשולדיג נישט דעם ראש ישיבה אויסגעשאסן מיט א געוויין זאגט ער באשולדיגט נאר זיך אליין

איז מען געשטאנען דארטן די מנוף די קרעין די מנוף געשטאנען דארטן האט אראפגעלאזט דעם קאראוואן יענער שטייט מיטן שאלאט אין די הענט א רימאוט אין די הענט און און ער האלט עס און מען שרייט אים רעכטס לינקס פאראויס ארונטער און אלע קולות דארט ארונטער פאראויס ביז ס'איז שוין געווען אונטן ברוך השם שוין אונטן אוי ס'ווערט אים שווארץ אין די אויגן וואס איז? ער גייט אריין בית מדרש די גבאי זעהט ער אז וואס די ארון קודש איז אויף מערב זייט. ס'איז געווארן טונקל וואס טוט מען דא? האט א אינגל אים געזאגט, טאטע וואס איז די פראבלעם? קום לאמיר שרייען רעכטס, לינקס, פארקערט, מזרח. יעצט קענסטו רעדן צום לאמפ. ווען ס'איז אין די לופטן, די שאלאט איז ביי דיר אין די הענט, דעמאלטס קענסטו רעדן. דאס איז יעצט רבותי. דארטן זענמיר יעצט ביז נעילה. ביי אונז אין די הענט. ביי אונז אין די הענט, און אויף דעם ווען ס'איז געגעבן, הייבט זיך אן ימי סליחות, ס'ווערט געברענגט אין לקט יושר, א תלמיד פון בעל תרומת הדשן, דעם גרויסן רעבן די בעל תרומת הדשן, ער האט אים געפרעגט, רבותי איך רעד נישט אויף למעשה, די די וואס איך גיי יעצט זאגן, איך רעד נישט אויף למעשה, עטס וועט באלד פארשטיין, עס זענען היינט שוואכע דורות, אבער די געדאנק דא ארויסנעמען. די לקט יושר ברענגט אז ער האט געפרעגט זיין גרויסן רעבן די בעל תרומת הדשן מרבותינו הראשונים אז ס'איז דאך דא און עס ווערט דאך געברענגט אויך אין הלכה און אין די ראשונים וועגן פאסטן אין סליחות טעג סליחות טעג צו פאסטן ברענגט די לקט יושר אז ער האט געפרעגט דעם תרומת הדשן אז ער ווייסט אז טאמער ער'ט פאסטן אין סליחות טעג וועט ער נישט קענען לערנען ער וועט נישט קענען לערנען נארמאל האט ער אים געבעטן ער זאל אים מתיר זיין כ'ליין אייך פאר דעם לשון פעם אחת ביקשתי ממנו, אזוי ברענגט די לקט יושר איך האב געבעטן פונעם תרומת הדשן, להתיר לי לאכול בסליחות, סליחות טעג זאל איך זאל איך מעגן עסן, כדי שאוכל ללמוד כמו בשאר ימים, איך זאל קענען לערנען, ואמר, האט ער אים געענטפערט, גם הקדמונים, די קדמונים וואס האבן מתקן געווען די פאסטן אין סליחות טעג, יודעים זה הטעם, זיי האבן אויך געוויסט אז מען קען נישט אזויפיל לערנען ווייל מען פאסט. מכל מקום תקנו להתענות בסליחות, אפילו הכי האבן זיי מתקן געווען צו פאסטן, אף על פי שאינם יכולים ללמוד כמו בשאר ימות השנה, אפילו מ'קען נישט לערנען פונקט ווי א גאנץ יאר, לכן אינני מתיר לך כ'בין דיר עס נישט מתיר. רבותי איך האב מקדים געווען איך רעד נישט אויף למעשה היינט די שוואכע דורות איך רעד נישט וועגן פאסטן, אבער זייט זיך מתבונן, איר ווייסט דאך תורה איז דאך העכער אלץ, תורה! ער האט אים געזאגט איך בין דיר נישט מתיר, אפילו ער האט געוויסט ער וועט נישט לערנען ווי א גאנץ יאר, איך בין דיר עס נישט מתיר. מען דארף אויפפאסן ווייל ס'איז אנדערע טעג, וואס כלפי וואס דארפן אונז עס וויסן? כלפי די אויגן, די מויל, כלפי רעדן, די אויגן, ס'איז אנדערע טעג. אז ער האט אים נישט מתיר געווען אפילו אנדערש, פירט זיך אנדערש, ס'איז נישט די זעלבע. ס'איז נישט די זעלבע, מען פירט זיך אנדערש אינגאנצן. ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. א מושג סליחות טעג, סליחות טעג, ער האט אים נישט מתיר געווען אויף נישט צו פאסטן, פאר אונז איז די לימוד אנדערש גערעדט, אנדערש, אנדערש זיך אפגעהיטן, העכערקייט, מען בלייבט נישט די זעלבע. ס'איז געווען עפעס אמאל א פסק ר' משה פיינשטיין האט געהאלטן א זאך אז ס'איז מותר ר' משה פיינשטיין האט געהאלטן ס'איז מותר סאטמאר רב האט עפעס מורא געהאט אויף דעם היתר אין אמעריקע בימים ההם האט מורא געהאט אז אין אמעריקע איז דאס אביסל האט ער געשיקט א משלחת צו ר' משה פיינשטיין האט געוואלט אז ער זאל ער זאל עס נישט מתיר זיין ער האט געוואלט ער זאל עס נישט מתיר זיין רבי משה פיינשטיין האט זיי געעפנט די שלחן ערוך האט זיי אלץ באוויזן איך ווייס נישט וואס איר ווילט ס'איז אלץ מותר ס'איז מותר לכתחילה און די משלחת זענען צוריק געקומען צו סאטמאר רב און ס'שטייט אין שלחן ערוך אז ס'איז מותר האט סאטמאר רב זיי געזאגט איך האב ענק געשיקט זיך שפארן מיט אים אין שלחן ערוך שלחן ערוך קען זיין קען ער בעסער פאר מיר אבער אמעריקע קען איך בעסער פון אים אמעריקע קען איך בעסער פון אים במה דברים אמורים יעצט סליחות טעג יעדער איינער מיט זיין אמעריקע יעדער איינער מיט זיין אמעריקע פארשטייט זיך אז נישט וואס שטייט אין שלחן ערוך, דו ווייסט גאנץ גוט וואס דיין אמעריקע קוקט אויס, נישט אין דיין שלחן ערוך וואס עס שטייט, אביסעלע קדש עצמך במותר לך אביסעלע אביסעלע אביסעלע געהויבנקייט, אביסעלע א א אביסעלע געהויבנקייט, ס'איז אנדערע טעג, איר הערט דאך אז ער האט אים נישט מתיר געווען אפילו פאסטן, איך רעד נישט וועגן פאסטן היינט אין שוואכע דורות, דא איז די ערשטע סליחות ווער ס'קען א האלבע טאג, ערב ראש השנה, אין הלכה שטייט אויף ערשטן טאג נהגו רוב הציבור להתענות פאסט מען א האלבע טאג איז ערב ראש השנה א האלבע טאג אבער אבער איך רעד נישט אזוי מען רעדט נישט וועגן פאסטן מען רעדט וועגן די געהויבנקייט ס'איז אנדערע טעג אין שלמת חיים א תשובה ספר פון ר' יוסף חיים זאנענפעלד ברענגט ער דארט אין אורח חיים ש כ אז א מלמד האט געפרעגט ר' יוסף חיים זאנענפעלד א מלמד האט אים געפרעגט אז ס'געפסקנט אין רמ א אין יורה דעה רמ ה סעיף י ז זאגט דער רמ א אז א מלמד דרדקי טאר נישט זיין אויף ביינאכט ער טאר נישט זיין אויף ביינאכט צופיל, ער טאר נישט זיין אויף ביינאכט צופיל ווייל ער, געווען א מלמד. האט ער אים געפרעגט וואס טוט מען דא אין סליחות טעג וועגן די השכמה? ער האט נישט געהאט השכמה אויף זיבן אזייגער, זעקס אזייגער, ער האט השכמה באשמורת, האט ער אים געפרעגט וואס טוט מען אין השכמה? ער שרייבט דארטן אין די תשובה אין שלמת חיים, ער האט אים בשום אופן נישט מתיר געווען. ס'איז געפסקנט אין רמ"א אז א מלמד טאר נישט זיין אויף מי? כ'ווייס נישט, אין די אנדערע טעג. ער זאל שלאפן בייטאג, ער זאל זיך צושלאפן ביי מיטאג, עס משלים זיין, כ'ווייס נישט. ס'איז אנדערע טעג, דאס צו וויסן איז אנדערע טעג. און ביותר רבותי, ווייסן מיר איז דא אזא מושג פון די ערשטע טאג סליחות. די ערשטע טאג סליחות איז פייער און אלץ איך שוין מזכיר געווען איך שוין פריער דערמאנט וואס שטייט אין טור וואס די טור ברענגט און בכלל ובפרט אזא טאג די טור ברענגט נהגו רוב הציבור להתענות ביום אלף דסליחות אזוי ברענגט ר' פנחס קאריצער ברענגען עס שטייט אין ספר החמיר מאוד איך גיי ווייטער איך זאג נאר מען זאל וויסן די מושגים דא.

צו וועם איז מען משווה דא די ערשטע טאג סליחות? ס'דא פלעצער וואס מ'איז נוהג, אסאך פלעצער נוהג צו ענדיגן תהילים די ערשטע טאג ראש השנה, די ערשטע טאג סליחות, אין בעלז איז דאך עס פייער די מנהג, די מנהג. מ'דערציילט נאך אז ביים רבי'ן רבי יששכר דוב בעלזער, געווען די לעצטע יאר איז אוועק כ"ב חשון, די לעצטע יאר ערשטע טאג סליחות, די רבי'ן האט געוואלט אפהאלטן אז ער זאל נישט אריינגיין, ווייל ער איז געווען זיכער נישט געזונט דעמאלטס. האט געוואלט ער זאל נישט אריינגיין מיט כוחות איז ער אריינגעלאפן בשום פנים ואופן נישט און שפעטער ווען ער האט געזאגט די יהי רצון שלש עשרה מידות ווען ער איז אריינגעקומען שפעטער אין צימער האט ער זיי געזאגט געוואלד ווי האט עטס מיר געוואלט אפהאלטן פון ערשטע סליחות אזא יהי רצון ווי האט עטס געוואלט אפהאלטן און מען זאגט דעמאלטס האט ער געזאגט א תורה אז ועל המניקות תשפיע שלא יחסר חלב מדדיהם, מיינט אויף די משפיעים זאל זיי נישט פעלן קיינמאל נישט משפיע צו זיין. ער האט געזאגט רבי יששכר דוב בעלזער, זאגט מען, אז די זיין יגיעה אינעם ערשטן טאג סליחות איז אים שווערער ווי ראש השנה יום כיפור. ערשטע סליחות איז אין הלכה שוין דא א מושג עס הייבט זיך אן די ימים נוראים און דעם גברא פון סטרעליסק שטייט אז די כתיבה וחתימה טובה הייבט זיך אן שוין פון ערשטע טאג סליחות זיי ברענגען דארט אין די בעלזע ספרים אן אינטערעסאנטע מעשה מיט מיין זיידן רבי משה מרדכי לעלובער זיי ברענגען דארטן אזוי אז ווען מיין זיידע האט געוואוינט אין תל אביב רבי משה מרדכי לעלובער איז אריינגעגאנגען צו אים א איד און האט אים געזאגט, איך האב געהערט איר זענט לעלעווער רבי? איך וועל דערציילן א מעשה פון דיין עלטער זיידע מיט מיין עלטער זיידע, נישט קיין עלטער זיידע, עלטער עלטער עלטער זיידע, דיין עלטער זיידע מיט מיין עלטער זיידע. האט אים געזאגט אזוי, דיין עלטער זיידע, אזוי דערציילט דער איד פאר מיין זיידן זכרונו לברכה, אז דיין זיידע ר' דוד לעלעווער איז געווען געפארן אמאל צום חוזה מלובלין, און ער האט נישט געהאט צוריק צו פארן, האט נישט געהאט געלט צוריק צו פארן האט ער זיך געשלעפט צו פיס ער איז געגאנגען צו פיס און אויפן וועג איז אריבער געפארן מיין זיידע אזוי דערציילט ער פארן זיידע אז זיין זיידע איז דארטן אריבער געפארן מיט א וואגן האט ער געזען שלעפט זיך א איד רבי דוד לעלובער שלעפט זיך האט ער געפרעגט וואו דארף א איד וואו דארפט איר האט ער געזאגט קיין לעלוב האט ער געזאגט ער האט געוואוינט לעבן לעלוב ממש לעבן לעלוב קומט ארויף צו מיין וואגן איך וועל דיך אראפלאזן אין לעלוב אראפלאזן אין לעלוב ער האט אים גענומען אין לעלוב האט ער אים אראפגעלאזט ווען רבי דוד לעלובער איז אראפ פון וואגן האט ער אים געזאגט דא אין לעלוב האב איך א בית מדרש די ערשטע סליחות קום זאגן מיט מיר די ערשטע סליחות קום זאגן מיט מיר האט ער געזאגט אז זיין זיידע האט געטראכט צו זיך אה! איך האב אים שוין א טובה געטון, איך האב שוין גענומען א טרעמפ, א היטש האב איך אים גענומען, ער וויל מיך שוין צו סליחות, ער האט שוין א בית מדרש, ער וויל מיך שוין צו סליחות, איך חלום נישט צו גיין צו אים, איך ווייס וואס, איך גיי דארט ווייטער. גענוג איך האב אים א טובה געטון, גענומען א טרעמפ, איך חלום נישט צו גיין צו אים, אזוי האט זיין זיידע געטראכט צו זיך. די מעשה איז געווען אינמיטן יאר, אינמיטן יאר איז דאס געווען. ווען ער האט אים גענומען דעם טרעמפ איז געווען אינמיטן יאר. ס'איז געקומען דער ערשטער טאג סליחות, די בית מדרש אין לעלוב איז געווען פול, רבי דוד לעלובער האט געעפנט די צימער האט געוואלט אריינגיין צו לך השם הצדקה, און מען האט געזען ער זוכט איינעם, קיינער האט נישט געוואוסט וועמען ער זוכט, ער האט געזוכט זיין זיידן, ער זוכט איינעם, ער איז נישטא, ער איז צוריק אריין אין צימער. נאך אפאר מינוט האט מען נאכאמאל געעפנט די טיר ער האט געזוכט, ער איז נישטא, ער איז צוריק אריין אין צימער. האט ער געזאגט פארן זיידן אז בו בזמן האט זיין זיידן אנגעהויבן צו בורטשעווען אין הארץ, איך ווייס וואס ער האט געוואלט, ער איז דאך דאך א ערליכע איד, ער האט געוואלט סליחות, מילא לאמיך אריינפארן צו אים און פערטיג, ער האט געוואוינט ממש לעבן לעלוב, ער איז אריינגעפארן קיין לעלוב אין בית מדרש, ר' דוד לעלובער האט געעפנט די טיר, האט אים געזען איז ער אריינגעגאנגען צו לך השם הצדקה, ערשטע סליחות, ווי ער איז אריינגעגאנגען איז ער צוגעגאנגען צו זיין זיידן, און האט אים געזאגט, דו האסט מיר א טובה געטון אינמיטן יאר, האב איך דיר געוואלט מכיר טובה זיין, דערפאר האב איך דיר געזאגט זאלסט קומען דא די ערשטע סליחות ווייל דעמאלטס איז די עת רצון אין הימל די ערשטע טאג סליחות, איז היינטיגן טאג בענטש איך דיר אריכות ימים ושנים מיט עשירות לך ולזרעך ולדורותם. האט ער געזאגט פארן זיידן אז ער איז א פיפטע דור, און די אלע פינף דורות איז מקוים געווארן די ברכה במלואה, אלע האבן געהאט אריכות ימים ושנים טובות מיט עשירות. וואס מיין איך די געדאנק? ער האט אים געוואלט מכיר טובה זיין פאר א טובה אינמיטן יאר צו קומען די ערשטע טאג סליחות. די ערשטע טאג סליחות איז א מושג אין הלכה און דאס איז א שאקל, אידן כאפן הרהורי תשובה און מען גייט אריין, מען גייט אריין אין די ענינים, מען גיבט זיך א שאקל, מען גיבט זיך א שאקל איז די טייטש רבותי, מען הייבט אן צו קלאפן די טירן. וואס הייסט קלאפן די טירן? די חפץ חיים האט אמאל געבעטן פונעם גרנ"ט רבי נפתלי טרופ

האט ער זיי געזאגט אזוי, עס איז דא איינער וואס קלאפט אין די טירן מבית לבית, ער קלאפט, ער מאכט געלט צו וואס, ער קלאפט אין טיר, קלאפ איין מאל, ער ענטפערט נישט, נאכאמאל ער ענטפערט נישט, א דריטע מאל ער ענטפערט נישט, געגאנגען. עס איז דא אבער אמאל איינער וואס ער קלאפט אין טירן, ער איז הונגעריג, ער פילט ער גייט פון די וועלט, קלאפט ער אין טיר ער עט נישט אפלאזן, גיב מיר ברענג מיר עסן, ער גייט פון די וועלט ער עט נישט גיין אוי, קלאפט און זעצט, זאגט ער דאס איז די כפל הלשון כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון, מ'האלט דא פאר ספרי חיים ספרי מתים פתוחים, מ'האלט דא פאר אלעמען, אונז עמיר נישט אפלאזן די טירן, אונז עמיר קלאפן דא די טירן. ער פלעגט זאגן רבי שלום שבדרון נאך א קוועטש, ער האט מסביר געווען אזוי, ער האט געזאגט אז ס'איז דא אמאל איינער קלאפט אין טיר. איינער קלאפט ביי מיר אין שטוב, יא. איז די בחירה ביי מיר דען וויל איך עפען איך אים, וויל איך נישט לאז איך אים קלאפן. זאל ער קלאפן, יא. איז די בחירה איז ביי אים און ביי די בעל הבית דען. אבער ס'איז דא אמאל זאגט ער נישט איינער קלאפט אין טיר, ער שטויסט די טיר. האט מען אמאל געזען אזא זאך ער שטויסט און פויקט און שטויסט. ביז א בעל הבית קען נישט שטיין ביי דערביי. ער גייט צו, גיבט א מאך אויף די טיר און ער זעהט איינער. פאלט אראפ אוי גיסט מיר עסן און גוט אז נישט פאל איך צוזאם גיסט מיר דער באלעבאס מוז אים געבן דאס איז די טייטש כדלים וכרשים דפקנו דלתיך דלתיך דפקנו רחום וחנון אונז זוכט מען לעבן אונז וויל מען געזונט זיין אונז וויל מען לעבן אונז וויל מען זיין געזונט אפגעהיטן פארשטייט איר אזוי קלאפט מען טירן ס'איז נישט גייט זאגן דער בית אהרן האט אנגעשריגן דעם עולם נישט זאגן סליחות בעטן סליחות מ'גייט נישט זאגן מיר זאגן אז ביים בעלזער רב זכרונו לברכה האט געהאט א בעל סליחות געהייסן רבי יאסעלע שטערוויצער געווען א א א ער איז געווען בעל תפילה ביי סליחות מען האט אים אמאל געשיקט רופן אז ער וויל אים אויסלערנען די כוונות פון סליחות בעלזער רב זכרונו לברכה כוונות סליחות ער איז געלאפן די רב וויל אים אויסלערנען כוונות פון סליחות ער איז אריינגעקומען וויל איך דיך אויסלערנען די כוונות פון סליחות די כוונה פון סליחות איז אוי אוי אוי און טאמער דו האסט מורא ס'ווערן הייזעריג, כ'האב שוין צוגערעדט א צווייטן. וועט מען אלע מקפיד זיין. די עיקר איז שרייען, קלאפן טירן, קלאפן טירן. נישט מען דאווענט פונקט ווי יענע וואך. דערנענטערט זיך ווי ער האט געזאגט אל תהיו כסוס. נישט גייט זאגן סליחות, ס'איז תאריך שבת סליחות גייט מען זאגן סליחות. איך ווייס די תיקוס, תיקו, דא איז א נידון מען רעדט ארום אז ס'איז מען שמועסט ארום פון דעם, וויאזוי זאגט מען זכרנו לחיים אינמיטן די ערשטע דריי ברכות, ס'איז דאך ברכות השבח, ברכות השבח וואס זאגסטו דעמאלטס איז נישט קיין פלאץ פון בקשות, פארוואס זאגסטו דארטן זכרנו לחיים, איינס, אנדערע רעדן ווי אזוי זאגט מען שבת זכרנו לחיים, די בקשות, יא? מ'דערציילט רבי חצקל אבראמסקי איז אמאל געווען אין לונדון ער האט ווען ער איז געווען אין לונדון האט מען געדארפט דארטן אמאל עפעס א צוועק פון פיקוח נפש א גאב געלט א גאב געלט פאר פיקוח נפש ער איז ארויף געגאנגען ליל שבת צו עפעס א גביר ער האט געוויסט די גביר איז א קמצן א קמצן איז ארויף געגאנגען צו אים ליל שבת זאגט ער איך דארף דא געלט זאגט אים די גביר יא בסדר די רב זאל קומען מארגן ביינאכט מוצאי שבת מוצאי שבת

קלאר, רבותי, נאכאמאל און נאכאמאל, דאס איז נאר מתוך שמחה, דאס איז מיטן שמחה ווייל דער רבונו של עולם האט אונז געגעבן די שלט אין די הענט, מיר האבן א רימאוט אין די הענט, אונז קען מיר אלעס, זאל מען דאך זיין די גליקליכסטער, קומען א זיס יאר, און טאקע נאר מיט שמחה ווי די לקט יושר טאקע וואס מען האט פריער דערמאנט, זאגט די לקט יושר דארט אינטערעסאנטע זאך, אין אורח חיים חלק א', עמוד קי"ח, פארוואס איז דא שבת סליחות? פארוואס הייבט מען אן מוצאי שבת? במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה, פארוואס די מוצאי מנוחה? זאגט דער לקט יושר, ווייל ווייל שבת איז די צייט וואס אלע ארבעטערס האבן צייט, מען ארבעט נישט, מען קען זיצן לערנען. און אויך איז דא עונג שבת און אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, דערפאר איז מוצאי יום מנוחה, ווייל ס'איז אזא מתוך שמחה, מתוך שמחה, מ'זאל גוט פארשטיין אז דער בכיה מיט שמחה, דאס איז נישט נאר נישט קיין תרתי דסתרי נאר דאס איז איינס, בשמך יגילון כל היום ראשי תיבות בכיה וואס איז געווען א, ס'איז געווען די אלטע רב לאנדא, די אלטע רב יעקב לאנדא זכרונו לברכה, ס'איז אוועק פאר דרייסיג יאר צוריק, מער פון דרייסיג יאר, ער האט געזאגט סליחות אין גרויסע שול, און אלע געדענקען, די עלטערע געדענקען, ער איז דאך געווען א תקיף, און די עולם האט, די שטאט האט מורא געהאט דערפון, ער האט דארט נאך אוועקגעשטעלט ביים סליחות ביים עמוד, געשריגן, תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר, ויברך כל בשר, געגעבן א שיס מיט א געוויין, אזוי ביזן לעצטן קדיש האט מען קיין ווארט נישט געקענט הערן, אוי ווי געוויינט, נישט געקענט, א ווארט האט מען נישט געהערט. מתוך שמחה. ישמח משה איז מסביר. וואס הייסט מתוך שמחה? ישמח משה מסביר. מען זאגט דאך ביי די תפילה ביי די סליחות זאגט מען מלך מתרצה בדמעות. יא מלך מתרצה וואס איז מען איז דער ישמח משה איז מסביר ביי חובה עפעס א משל און זאגן אין איין ווארט. מען זאגט ס'געווען אין עפעס א שטעטל. און זיי האבן עפעס סורח געווען אויף א מלך. און דער מלך האט געוואלט דארט מאכן השם ישמרנו. השם ישמרנו האט געוואלט אויסמעקן און דער יועץ איז זיי געלאפן צו זען זאגט ישמח משה אז זיי געלאפן צו א יועץ פונעם מלך א עצה וואס טוט מען דא האט די יועץ געזאגט הער זיך איין איך דארף איך דארף אליין אויך טראכטן זאגט ער ווייל האט אים עפעס אויך דערווייטערט אבער איך ווייס איין זאך ס'איז דא עפעס א משקה וואס ווען ער טרינקט פון די משקה איז ער משכיח אלעס, ער פארגעסט פון דעם אלעס, און ער האט דעמאלטס מורא'דיגע גילופין, ער דארף צוגרייטן די משקה און ער וועט זען, און ער וועט זען אז ער וועט פועל'ן. און דער יועץ האט זיי געבעטן, האט זיי געזאגט אז ביי יעדן משקה, יעדע פלעשעלע זאל מען אויפשרייבן די נאמען פון יעדן איינעם, און בעטס דעמאלטס אויף מיר אויך, פאר מיר לייגטס אויך א פלעשל ווייל איך דארף אויך דאס איז ווי ישמח משה וואס איז די משקה מלך מתרצה בדמעות, און א איד גיט זיך א וויין אויס צום אייבערשטן מתרצה בדמעות כביכול כביכול ווערט א סוגיות. מען פארשטייט אבער אויב מתוך שמחה, אוודאי מתוך שמחה, דערפאר הייבט מען אן מוצאי שבת זאגט דער לקט יושר אז עס דארף זיין מתוך שמחה, ווי האט געזאגט רבי ישכר דוב בעלזער פארוואס הייבט מען אן מוצאי שבת סליחות? ווייל כל האומר ויכולו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, א שותף טאר מען נישט פארמאכן קיין טיר, א שותף האט א דעה, מ'גייט צו בשמחה, און ער זאגט דאס איז די טייטש, מען הייבט אן די סליחות הייבט מען אן, די ערשטע שטיקל אלוקינו ואלוקי אבותינו, איך נפתח פה לפניך דר מתוחים, באילו פנים נשפוך שיחים, וואס איז די פשוטע פשט, וויאזוי קען איך עפענען א מויל, באילו פנים מיט וואסער א פנים קום איך? האט רבי ישכר דוב געזאגט איך נפתח פה לפניך דר מתוחים, באילו פנים, וואסער א פנים? שבת'דיגע פנים, ווייל שטייט דאך אין מדרש ויברך ויקדש, ברכו במאור פניו וקידשו במאור פניו, שאינו דומה מאור פניו של אדם בשבת למאור פניו של חול, זאגט ער במוצאי שבת זאגט מען באילו פנים נשפוך שיחים, אבער פאר דערפאר, טאקע איר ווייסט אין לבוש שטייט אין תקכ ח,

יעדע אות האט א שטיקל. ווי זאגט מען אן אלף? את ימין עוז עוררו לעזוב ובו ישראל בית בצדק נעקד ונשחט מרוב ובו יעיל גימל גנון נא גזעו בזעקם בעוד ליל לשמוע יעדע אות האט א שטיקל חוץ זאגט ר' פנחס'ל קאריצער ביי נין ווייל נין מיט סמך נין מיט סמך גייט איינס לעבן צווייטן ווי אזוי מ'זאגט דארט מם מרום אם עצמו פשעי קהלך נין נא שגבם נין סמך גייט צוזאמען נא שגבם מאוצר המוכן בזבולך עדיך עיין עדיך לחון חינם באים אליך זאגט ער פארוואס האסטו געמאכט פארוואס מאכסטו נישט ביי נין א ספעציעלע שטיקל זאגט ר' פנחס'ל קאריצער ווייל דא שרייט מען אויס נא שגבם מען שרייט דעם אייבערשטן אונז ווארטן אויף א נס ווארט מען דא נא שגבם מען ווארט אויף א נס און ביים תיו זאגט ער איז מען עס מסביר די תיו איז תראם ניסיך עושה גדולות לשמוע אל הרינה ואל התפילה פארשטייט האט געזאגט דער בעלזער רב נישט זאגן סליחות האט ער געזאגט אוי אוי אוי נישט זאגן סליחות בעטן סליחות אויף ר' ברוך'ל מעדזשבוזשער איז געווען עפעס איינער א שונא א רודף האט אים געצאפט די בלוט א שונא ערב יום כיפור איז ער אים צוגעגאנגען איבערבעטן האט ער אים געזאגט למעשה האב איך נישט געדארפט איבערבעטן נאר ס'היינט ערב יום כיפור זאל איך קומען איבערבעטן האט ר' ברוך'ל אים געענטפערט סלחתי כדבריך פארשטייט מען גייט זאגן סליחות דא איינער שרייט סליחות אוי ווי איז דער בעלזער רב זכרון לברכה אוי אוי אוי מיטן מיטן הארץ ביי די סליחות, נאך די אינטערעסאנטע זאך, ווען די עולם זעט, מען הייבט אן פאר אלץ זיבן, מען הייבט אן לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, און שפעטער הייבט מען אן, ס'זעט אויס ווי עפעס א גאנצע פסוקי דזמרה, כי גדול השם ומהולל מאוד, גדול א מקרא, כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלקים לבדך, גדול א, די אלע פסוקים פון גדלות השם, וואס איז דאס? משיב דער געטמאן שליי א נשיא מלוך א געריכט מלוך איז אלע מלוך וואס איז דא די אלע פסוקים זאגט די גדלות הבורא זאגט דער פשט איז פשוט דאס איז עס שטייט אין רבינו יונה רבינו יונה ברענגט אין שערי תשובה

וחסד עשה עמו וידו תנחהו בכל עת די אייבערשטער האלט מיך יעדע מינוט ונוצר נפשו בכל רגע היט אויף מיר כל רגע ואיך מלאו לבו להכעיס לפניו איך מלאו לבו אזא גרויסע באשעפער ווי אזוי האב איך געזינדיגט פאר אים דא זאגט מען פריער די פסוקים פון גדלות הבורא אז מען זאגט זיך אן ווי אזוי האב איך געזינדיגט איז מען מסביר בדרך משל איינער איז געגאנגען אמאל אין די גאס און ער איז געלאפן האט ער אראפגעווארפן האט ער אראפגעווארפן איינעם זאגט אנטשולדיגט מען האט פארשטאנען האט ער אראפגעווארפן א אינגל

די אנטשולדיגונג וואלט נאר געווען ערגער, אזוי אנטשולדיגט זאגסטו פאר א צדיק הדור האסט אים אראפגעווארפן? דאס איז די סיבה וואס מען זאגט די פסוקים. קודם זאגט מען וועמען האב איך דא פארזינדיגט? פאר פון וועמען גיי איך בעטן דא סליחה? פון וועמען? מען זאגט דא די גדלות הבורא, דעם גרויסן באשעפער, דעם גרויסן באשעפער וואס טוט מיט מיר אזויפיל גוטס. פאר ווען דו זאגסט חוסה על עמלך זיי זיך מתבונן צו וועמען רעדסטו דא? זאגט דא דער רבינו יונה.

אזוי הייבט מען אן צו קלאפן טירן, דלתיך דפקנו רחום וחנון, מען זאגט נאך אז איינער א ארעמאן קומט צו א גביר אין בית מדרש, כ'האב נישט, כ'האב נישט, ער קומט צו אים אין שטוב קען ער נישט זאגן כ'האב נישט, זאגט ער דאס שרייען מיר ביי סליחות כדלים וכרשים דפקנו דלתיך דלתיך דפקנו רחום וחנון רבונו של עולם די האסט די האסט גיב אונז אלע א כתיבה וחתימה טובה די האסט דאס כדלים וכרשים דפקנו דלתיך וואס איז די כפל הלשון אויך כדלים וכרשים דפקנו דלתיך דלתיך דפקנו רחום וחנון אבער רבותי נישט געזאגט מיטן הארץ די תירא עיון זאגט ער וואס שונא ט זיין רעד דארט מען צעק אין די טעג זאגט ער ס'איז נישט קיין תפילה איז דא אזוי שרייבט ער די לשון אנן שידפוק על שערי רחמים בתפילה ובקשה יתירה די ליטוואק מען קלאפט טירן מען קלאפט טירן מיט תפילה ובקשה יתירה

זאל וויסן אז די טעג קען מען אלץ, אלץ, אלץ. מיר האט געשמועסט אז איינער דרייווט א קאר, א אויטא, ער גיבט א קוועטש דארטן מיט די פיס דארטן, ווי זאגט מען עס, אויפן גאז, יא? אויפן גאז, גיבט א קוועטש אויף די גאז דארטן, פליעט די קאר א מעטער, צוויי מעטער. די זעלבע קוועטש אויף א פליגער אדער עראפלאן פליגט עס צען קילאמעטער, פארוואס? ווייל ער איז אויפן קרקע, עס איז דא א כח משיכה פון קרקע, קען ער נישט פליען אזוי שנעל, די כח משיכה פון קרקע, עס איז דא מאשינען, עס איז דא נאך מאשינען נאך, אבער א פליגער ער איז אויפן הימל, דארטן איז אלץ אפן, ממילא פליגט עס צען קילאמעטער, זאלסט וויסן אז די טעג גייט זיך אן סליחות טעג, עס איז נישט קיין ערדישע טעג, עס איז הימלישע טעג, יעדע קוועטש פליגט קילאמעטערס פליגט דא. אידי נא דאווען נישט ווי א קוועטש אויף א אלטע סוסיתא אויף דער ערד דאווען נישט גיב זיך א שאקל פארשטייט ס'איז הימלישע טעג גיי אריין אין פליגער און הייב אן צו קוועטשן אבער א גוטן קוועטש אזוי אזוי טאקע ווי מען האט געשמועסט אין פרשת נצבים דאך וועגן עניני תשובה אין פרשת נצבים מען ווייסט די וואכענדיגע סדרה רשי זאגט שטייט נאך מ'האט שוין געליינט די וואך פאר שני נאך שני לעברך בברית השם אלוקיך ובאלתו וואס הייסט לעברך ווי גייט מען אריבער לעברך בברית וואס הייסט גייסט אריבער וואס זאגט רשי הקדוש זאגט רש"י הקדוש, דרך כורתי ברית, עושין מחיצה מכאן, ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. אזוי טוט מען כורת ברית זיין. א מחיצה פון דא, א מחיצה פון דא, און מ'גייט אריבער אינמיטן. אינמיטן. זאגט ער, דרך כורתי ברית, א באיאנער ווארט. דרך כורתי ברית. דו ווילסט כורת ברית זיין מיטן אייבערשטן היינטיגע טעג? ווילסט?

וירעו אותנו המצרים שרייבט דער חתם סופר. ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה פארליינען דעם לשון זיינע פון הייליגן חתם סופר. ער זאגט דעם לשון אזוי וירעו אותנו המצרים יש לומר וירעו לשון רעה שמתחילה החטיאו אותם זיי האט אונז פארזינדיגט להיות רעים וחטאים לה'. ואחר כך ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה זאגט דער חתם סופר. וואס איז געווען די ויתנו עלינו עבודה קשה ויענונו? שחשבו שהקדוש ברוך הוא לא יצילנו מידם כיון שהנם רעים וחטאים. זיי האבן געמיינט, אה, איך קען שוין נישט זאגן סליחות אז כ'האב געזינדיגט, דאס איז ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. איך קען שוין, איך קען נאך זאגן, מחיצה מכאן, פארגעס וואס איז געווען. פארשטייט, וירעו אותנו, די ערשט האט ער אונז פארזינדיגט, שפעטער ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ער גיבט מיר אריין אין קאפ דער יצר הרע, שחשבו שהקדוש ברוך הוא לא יצילנו מידם כיון שהנם רעים וחטאים. דאס גיבט אריין דער יצר הרע אין קאפ. פארשטייט זיך די מענטש אים אויסצומעקן און נאר מיט דעם פארקערט מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ווי עס זאגט דער רבי ר' ברוכ'ל ר' ברוכ'ל מעזשיבוזשער מלך שומע תפילה מלך תמים דרכו ווען דער אייבערשטער הערט אויס א אידישע תפילה מאכט ער זיך תמים צוויי מאל תם תם וואס איז געווען ביז היינט מיט דעם בחור און תם וואס איז זיין פוינט מיטן בחור? יעצט דאווענט ער, יעצט וויל איך אים הערן. אה? פראבלעם איז אז דער בחור איז נישט קיין תם, ער איז א מועד. ער וועט דירעקט אויפוועקן זיינע אלע אלטע מחשבות. יעצט איז ער צוריקגעקומען דער בחור. אבער דארפסט דאך אויף דעם שכל, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן. פארשטיי ווי דער חתם סופר זאגט ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה.

נעווער ווייל במקום שבאמת זאגט דער חתם סופר נאר אין נבואות שעל כן והיטבך והרבך מאבותיך שהמה היו רק בבחינת צדיקים גמורים והיינו שבני ישראל יהיו במדרגה יותר מאבות הקדושים הייסט מער בעל תשובה ערב שבת סליחות גיט זיך א נעם אזוי טייטשט דער חתם דער שפת אמת אויף אן אנדערע ווארט די וואך די פרשה הייבט זיך אן אתם ניצבים וואס הייסט אתם וואס איז די ווארט אתם זאגט דער שפת אמת האט משה רבינו געזאגט פאר די אידן אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם פארוואס די ענק האבן געזינדיגט ענק האבן תשובה געטון איז ענק וועלן שטיין לפני ה' אלקיכם איך קען דאס נישט ווייל במקום שבעלי תשובה עומדים און ס'איז אזוי טאקע אין סליחות מ'גיט זיך א פאק אן, צום כביכול וואס זיי זאגן דארטן. די גמרא זאגט, די גמרא דערציילט, אז רבינו הקדוש, גמרא בבא מציעא פ ה, רבינו הקדוש איז עפעס א לעמעלע איז אנטלאפן פון א שוחט, האט זיך באהאלטן אונטערן קאפטן פון אים.

וואס איז געשען? פון דעמאלטס האט מען אויפגעהערט צו שעכטן לעמעלעך? וואס האט ער נישט געטארט זאגן גיי לכך? אוודאי האט מען געשאכטן ביז דעמאלטס און פון דעמאלטס אויך. וואלט געווען איין זאך א תביעה. ווייל יענער באהאלט זיך ביי דיר אין קאפטן, דו שיק אים נישט ארויס צום שוחט. זאל די שוחט אים קומען נעמען. דו שיק אים נישט ארויס צום שוחט. דו שיק אים נישט ארויס. זאגט ער דא שרייען מיר ביי די סליחות אתכסה מחמתך בצלך אונז גייען מיר זיך באהאלטן ביי דיר אין קאפטן רבונו של עולם מיט די שלש עשרה מידות מיט די אלע זאכן גייען מיר זיך באהאלטן ביי דיר אין קאפטן און דו האסט געזאגט אז מען טאר נישט ארויסווארפן פון קאפטן ממך אליך אברח אתכסה מחמתך בצלך באהאלט מען זיך ביי דיר ביי דיר אויף דעם איז מען מרבה בסליחות, בשלש עשרה מידות, איר ווייסט רבותי, מען גייט זאגן פון דעם מוצאי שבת ביז נעילה גייט מען זאגן מסתמא אפאר הונדערט מאל שלש עשרה מידות, און די גמרא זאגט אין ראש השנה י ז, אמר רב יהודה ברית כרותה לשלש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם. ס'איז א ברית כרות וואס קען נישט צוריקומען ליידיג. אינן חוזרות ריקם, דאס איז אזא באמבע, אטאם באמבע, וואס קען נישט, ס'באמבעט. איר ווייסט אז מייסד מ'לעבט זיין ביי די אלע סליחות'ן, ביי ביידע נוסחאות, ביי ביידע נוסחאות, הייבט מען אן קודם, קל ארך אפים אתה, ובעל הרחמים נקראת, ויעבור השם על פניו ויקרא, ושם נאמר, השם השם קל רחום וחנון,

ליל יום הקדוש ווייל דעמאלטס איז כולו רחמים. און די וואס זאגן יום כיפור קטן איז הייבט מען אויך שוין גלייך פון אנהייב קל מלך יושב על כסא רחמים ווייל וואס איז יום כיפור קטן? אויב זאגט מען נר זמן איסר. דארט זאגט מען פארקערט ביים סוף קל ארך אפים. על כל פנים, וויסן אז די שלש עשרה מידות וואס רבינו בחיי זאגט אין פרשת כי תשא רבותי.

ווייל לא כהן גדול חפל על חפצינו ולא מזבח להקריב עליו קרבנות ולא בית המקדש להתפלל בתוכו לא נשאר לנו לפני השם בלתי אם טפלו סיינו בשלוש עשרה מדוסו דאס איז וואס אונז האבן געבליבן און דעם כח גייען אונז אריין צו די טעג מתוך שלוש עשרה מידות האלה למדנו סדרי תפילה בקשות רחמס אדון הכל יסעלה אבער רבותי די שלוש עשרה מידות איז די מהרל זאגט ווען זיין יארצייט די וואך מהרל מזאגט די גמרא זאגט ויעבור השם על פניו ויקרא די גמרא אין ראש השנה י ז ויעבור השם על פניו ויקרא אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו אויב ס'שטייט נישט נישט געקענט זאגן וואס איז וואס איז ויעבור השם מלמד זאגט די גמרא שנתעטף נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל לו זאגט די מהרל וואס טייטש נתעטף דער פשוט פשט נתעטף מיט א טלית כשליח ציבור, דער מהרל זאגט נתעטף איז די טייטש אז כביכול דו שטייסט ביי שלש עשרה מידות זאלסטו נישט טראכטן פון גארנישט נאר אין דעם אטאם באמבע אין דעם שלש עשרה מידות נאר אין דעם פשט אין יעדן ווארט נתעטף ווער די שאר מיט שערי תשובה זאגט אז מען טאר נישט זאגן שלש עשרה מידות אן קיין כוונה. ס'איז כדאי רבותי, אריינזען אין תוס' אין ראש השנה י"ז עמוד בית דארטן, און דארט איין איין מאל עס לערנען פאר מ'הייבט אן די סליחות, נעמט אפאר מינוט, מ'קען לערנען, ווייל ס'דא אפאר שיטות אין די ראשונים, ביי שלש עשרה מידות פון ווי ס'הייבט זיך אן, מ'קען נעמען איין שיטה, אבער דאס, מ'קען נעמען די הגהות אשרי דארטן אין די זייט, יא, אין תוס' איז דא הגהות, ס'איז איין מאל אין שס וואס די תוס' איז צוטיילט אויף די ברייט, נישט דא אזא זאך אין גאנץ שס, די תוס' איז צוטיילט אויף די ברייט, דארטן דא א הגה, נעמט דעם הגה, לערנט עס גוט פאר שלש עשרה מידות, לאמיר עס אין איין ווארט, איך וועל זאגן יעצט בקיצור נמרץ. דער זאגט אזוי, דאס איז דער דארטן הגהות אשרי האלט אז די שלש די ערשטע שם איז נישט פון די שלש עשרה מידות, די ערשטע שם איז שם תוארו, אזוי רופט מען אים אן על שם אדנותו ווייל ער איז אדון על כל, די ערשטע שם איז נאר אדנותו אדון על כל, לערנט תוספות פשט די צווייטע שם, שם הוויה הייבט זיך שוין אן די שלש עשרה מידות של רחמים, זאגט תוספות וואס איז די שם מידת רחמים די צווייטע שם, זאגט תוספות ווייל הוויה איז דאך אדון הכל,

רחום וחנון זאגט תוס'. תוס' זאגט דארטן אז די רחום וחנון איז אפילו פאר ווען ער טוט תשובה. דאס איז די רחום דאס איז פאר א צרה ס'זאל נישט קומען קיין צרה. דאס איז רחום ס'זאל נישט קומען קיין צרה. און וואס איז דאס חנון? חנון איז די טייטש זאגט תוס' אז ווען א מענטש איז אין א צער איז אפילו ער איז גארנישט ווערד, ער איז גארנישט ווערד, חנון איז חינם. אף על פי שאינו ואינו כדאי, ער שרייט מוז איך אים אויסהערן, חנון, פון וואנען לערנט עס ארויס תוספות, פונעם פסוק והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, ווי שטייט דאס, דער פסוק, שטייט ביי א לוה, א לוה האט געבארגט געלט, און האט נישט באצאלט, האט דער מלווה אים צוגענומען א משכון, די תורה זאגט גיב אים צוריק דעם משכון ביינאכט, דעם כסות לילה בלילה גיב אים צוריק, פארוואס? ווייל והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, זאגט תוספות, וואס שרייט ער? ווער שרייט? א לוה שרייט ער האט נישט באצאלט קיין געלט, וואס הייסט ער שרייט? זאגט תוספות אפילו ער איז נישט גערעכט און דו מלווה ביסט גערעכט אבער ווען א מענטש שרייט מתוך צער זאגט תוספות ושמעתי כי חנון אני ווייל די מידת חנון קען נישט הערן א מענטש וואס שרייט מתוך צער איך מוז אים העלפן איך מוז אים העלפן דערפאר גיב אים צוריק און תוספות ברענגט דארטן א פסוק חנון איז חונן בעת הדחק לגאול הצועק דכתיב חנון יחנך לקול זעקך זאגט ער שבעל כרחו יש לחון על הצועק שלא אפילו ווען ער שלא כדין

איר וועט מערקן די גאנצע צייט ביי די סליחות וועקט מען אויף מידת חנון, איר וועט מדייק זיין, עדיך לחון חינם באים אליך, לחוננם חינם מאוצר המנוצר, איר וועט מערקן מען וועקט אויף די מידת חנון, ווייל מידת חנון קען נישט הערן איינער וואס שרייט, וואס שרייט שלא כדין. איך ווייס די גאסטינינער האט געזאגט אויף דעם תוס', תוס' זאגט דארטן אז כביכול זאגט לפי שחנון אני ואיני יכול לראות בעניו, אפילו א לווה, ווען נישט גערעכט, אבער איך קען נישט זעהן בעניו, יא? האט די גאסטינינער געזאגט ס'איז א מצוה לפרסם דעם תוספות, וואס איז? אז דער עולם אנהייבן צו שרייען וועט קומען א זיס יאר. אז דער מענטש איז חנון, ער קען נישט זעהן איינעם וואס מוטשעט זיך, וועט מען אנהייבן צו שרייען, והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, כי חנון טייטש אפילו איך בין נישט כדאי, אבער איך שריי, אפילו איך בין נישט כדאי, אבער ער שרייט, ענטפערט מען אים, לפי שחנון אני ואיני יכול לראות בעניו, זאגט תוספות, און מער זאגט תוספות, גם יש לשון חנון מתנת חינם, וחנותי את אשר אחון אפי' בשאינו הגון, מען גיב מיר א געשריי, וועט קומען א זיס יאר, א געזונט יאר פאר אלע אידן. די וועלט טייטשט מיט דעם, א אינטערעסאנטע טייטש ווארט. אז מען זאגט כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון, וואס איז די טייטש? זאגט מען אזוי, וואס איז די כפל הלשון? א ארעמאן קלאפט אין טיר, קלאפט אין טיר זייער איידל שטיל, ער דארף א הלוואה צו א מתנה, קלאפט ער איידל שטיל, ביטע, יא, אבער א מלווה קומט צוריק נעמען דעם חוב, קלאפט נישט אזוי שטיל, קלאפט ער אזוי, קומט צוריק נעמען דעם חוב, איז נישט באצאלט, יא, אין אנהייב כדלים וכרשים דפקנו דלתיך איידל אבער דלתיך דפקנו רחום וחנון איז דא א הבטחה חנון און איני יכול לראות בעניו איך קלאפ מיר אונז האמער דא שלש עשרה מידות אינן חוזרות ריקם האמער דא די אטאם באמבעס אונז קלאפ מיר אונז וויל מיר א געזונט יאר אונז האמער אונז האמער דאך די כוחות ווי איז דען די אמונה אין די תפילות מ'האט דאך אזעלכע כוחות אדירים. און אזוי שרייט מען דארטן הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך הנשמה לך והגוף שלך השם עשה למען שמך וואס איז דאס טייטש? וואס איז דאס טייטש? דער דובנער מגיד האט געזאגט אויף דעם א זיסע א זיסע משל ער זאגט ס'איז געווען אמאל א אינגערמאן איז אוועק האט איבערלאזט א פיצל קינד א פיצל קינד, איז דער ברודער זיינער וואס האט א פעטער פון דעם פיצעלע האט אים מגדל געווען, מאמץ געווען, מגדל געווען, מגדל געווען, דער בוי דער אינגל איז אנגעקומען אין פרק האיש אין פרק שידוכים, איז דער פעטער אליין דער מגדל דער מאמץ האט געהאט א טאכטער אויף שידוכים, מ'שאט זיך נאר געזאגט נעמען, טוב תתי אותה לך, מתתי אותה לאיש אחר, די שידוך האט זיך געענדיגט, יא, די פעטער'ס טאכטער מיטן יוסף. די שידוך האט זיך געענדיגט אבער די זיווג איז נישט עולה יפה געווען. וואס איז? ווייל ער איז געווען יענער באנדיט און האט איר געפייניגט. האט געפייניגט די, האט איר געפייניגט ביז זי האט גענומען פעקל זעקל און צוריק געלאפן צום טאטן. זי איז צוריק געלאפן צום טאטן. און דער יוסף האט אנגעהויבן צו קלאפן צו זיין פעטער אין טיר, נישט געוואלט ענטפערן. האט אזוי געמאכט פאר אזעלכע זאכן פאר זיין טאכטער. זיי האבן נישט געוואלט ענטפערן. ער קלאפט און מ'ענטפערט אים נישט. ער האט אים אפגעמאכט אזוי, געפאניגט זיין טאכטער, האט ער אים געשריגן פון אונטער די טיר, איך פארשטיי דו ווילסט מיר נישט ענטפערן ווייל איך האב געפאניגט דיין טאכטער, ריכטיג? אבער געדענק אז דו ביסט נישט נאר איר טאטע, דו ביסט מיין פעטער אויך. אבער געדענק אז דו ביסט מיין פעטער אויך. זאגט ער, שרייען מיר צום אייבערשטן, הנשמה לך, והגוף פעלך, אמת, די די גוף איז געגאנגען און האט אויסגעפייניגט די נשמה, הא? די גוף האט פארפלעקט די נשמה, פארפאטשקעט די נשמה, אבער רבונו של עולם געדענק אז די גוף איז אויך דיינע, דו ביסט מיין פעטער, די גוף איז אויך דיינע, הנשמה לך והגוף שלך, השם עשה למען שמך, השם עשה למען שמך.

א בן מלך וואס האט קאמאנדעוועט האט די טאטע אים פארווארפן ערגעץ אבער ער איז געווארן א וואויל בחור ער איז געווארן א וואויל בחור ווען די טאטע האט אים פארווארפן ערגעץ האט אים מרחק געווען איז האט אים ממלא מקום געווען האט אים ממלא מקום געווען די יועץ פונעם מלך די פלאץ פונעם זון בן מלך האט ממלא מקום געווען די יועץ פונעם מלך ווייל די טאטע האט אים פארווארפן לימים די בן די זון האט תשובה געטון

בקיצור די זון איז אריינגעגאנגען צום טאטן און ער זעט אים אזוי שווארץ האט אים נישט געקענט טאטע דו קענסט מיר נישט אבער קוק מיר אריין אין די אויגן די אויגן קענסטו די אויגן דאס שרייען מיר כי לך ה' עינינו תלויות הבן יקיר לי אפרים יא ניין קוק אונז אריין אין די אויגן עינינו צום לקול השומע קול שופר נאכאמאל די אויגן קוק אריין אבער מען דארף זען צו היטן די אויגן היינט סליחות טעג. היטן די אויגן. רב אלי' לאפיאן זאגט א זיסע מעשה ער האט געוואלט מסביר זיין דעם שמע קולינו. מ'זאגט ביי סליחות יעדן טאג שמע קולינו. אוי. שמע קולינו. האט ער געזאגט ס'איז געווען עפעס א טאכטער פון א מלך. זי האט געוואוינט ווייט פונעם טאטן. זי איז געווען ווייט פונעם טאטן, ווייט, לאנגע יארן. זי איז נאך לאנגע יארן צוריק געקומען, געקומען צום טאטן, ס'איז נישט געווען פונקט ווי היינט, טעלעפאנען מיט אלע מעשות. געקומען צוריק צום טאטן, און די שומרים האבן איר נישט דערקענט. מ'האט איר נישט דערקענט, מ'האט איר נישט אריינגעלאזט. מ'קען דיר נישט. זי שרייט זי איז א טאכטער, מ'קען איר נישט. וואס האט זי געטון? מיט און זי האָט געוווּסט, ס'איז דאָ, צווישן צוויי און פֿיר, זיצט דער טאַטע דאָרטן ביי יענעם צימער, לעבן יענעם פֿענצטער. און זי האָט זיך אַוועקגעשטעלט לעבן יענעם פֿענצטער אונטן און זי האָט אָנגעהויבן שרייען, טאַטע, דעם קול דערקענסטו? די קול, זיי קענען מיר נישט, אָבער די קול! זאָגט ער, שמע קולנו שרייט מען, רבונו-של-עולם מ'איז טאַקע פֿאַרפּאַטשקעט דאָ אין גלות, פֿאַרקאַטשקעט, אָבער שמע קולנו, דעם קול! הער ווי מען שרייט די שלש עשרה מידות מיט דעם קול חוסה על עמלך. דא נאך א נקודה רבותי אין די הייליגע טעג ווי די ספרים זענען פיל מיט דעם אויף די שלש עשרה מידות מ'האט ביז יעצט גערעדט נתעטף מען האט גערעדט פון מהרל נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור וואס טייטש נישאתף? אז זאגט די מהרל אז עס ליגן אין דעם נישט צו שרייען פונקט ווי נתעטף זאלסט דו זיין יעשו לפני כסדר הזה נתעטף פון די שלש עשרה מידות ליגט דארטן איז ידוע שטייט אסאך אין ספרים שטייט אין זמן אשר יעשו לפני כסדר הזה וואס טייטש יעשו לפני? מה הוא רחום אף אתה רחום מה הוא חנון אף אתה חנון עס איז זייער זייער נייטיג און וויכטיג אין די טעג יעשו לפני מה הוא רחום זיין א רחום זיין א חנון מה הוא חנון אף אתה חנון ס'איז פון די גרויסע גרויסע לימודי זכות שטייט פון ווילנער גאון ווילנער גאון זאגט אין דעם ענין א מאמר נורא ער זאגט אזוי

ווילנע גאון זאגט דארטן אז ס'קעגן תורה עבודה גמילות חסדים ער האט געהערט זאגט ער א מורא'דיגע ווארט וואס הייסט הקיש על דלתי רחמים וואס הייסט הקיש מילא שמעי השמיע תפילתו פארשטיי איך האט משמיע געווען אויבן אין הימל יאיר האיר עיני ישראל אבער וואס איז הקיש עפעס א פלאץ וואס מ'קלאפט און שרייט וואס איז הקיש ווי קלאפט מען ווי קלאפט מען זאגט די ווילנע גאון דעם לשון שני דלתות ברא הקדוש ברוך הוא, ער האט באשאפן צוויי דלתות, אחד בלב השמים, ואחד בלב האדם, וכאשר הקיש בדלת התחתית ורחמיו על הבריות, ווען דא מאכט ער אויף די טיר פארן צווייטן, נפתחו דלתות השמים. דאס הייסט הקיש על דלתי רחמים. מורא'דיגע ווארט. שני דלתות ער ברענגט די מאמר חזל וואס די גמרא זאגט אין שבת קנ"א ונתן לך רחמים ורחמך המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים. זאגט ער דאס טייטש הקיש על דלתי רחמים שני דלתות ברא הקדוש ברוך הוא. אחד בלב השמים ואחד בלב האדם. וכאשר הקיש בדלת התחתית ורחמיו על הבריות

אין די טעג מ'האט פריער גערעדט טאקע שטארק וועגן די תפילות מיט אלצדינג, און מען דערציילט אז ביי רב שלומקע זוויהלער אין בית מדרש, איז איינער אריינגעקומען פאר די תקיעות, וואס איז געווען? ס'איז געווען איינער וואס איז געלעגן נעבעך אין שערי צדק אין שפיטאל וועגן היסטערע, און יענער איז געבליבן אזוי אליין, איז די אינגערמאן געגאנגען זיין מיט אים די גאנצע צייט, ער איז נאר אריינגעקומען צו די תקיעות, פאר די תקיעות. ווען ער איז אריינגעקומען האט רבי שלמה'קע זוויהלער געזאגט ער איז א בן עולם הבא. אויף אים האט ער געזאגט ער איז בן עולם הבא, פארשטייסט נישט די אלע וואס זענען געזעצן דא אין בית מדרש. ער איז אבער געגאנגען דארטן יענער זאל זיך נישט פילן אזוי דפוק אין ראש השנה. הקיש על דלתי רחמים. רבי יענקעלע פשעווארסקער האט אמאל געזאגט, די גמרא זאגט דאך הגולל נוטל שכר כולם. גלילה, האט ער געזאגט, איך טייטש זיך, איך טייטש זיך הגולל, פארמאכט דעם ספר אויף צו גיין א טובה טון א אידן, ער נוטל שכר כולם. ער זעט איינער דארף ווען, פארשטייט זיך רבותי, וויסן מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, מען דארף זיך שטענדיג מורא מיט אזעלכע מעשות, אז די בחורים דא איין האלבע וועלן זיך זיכער אויפנעמען, פארמאכן די גמרא, הא? פארשטייט זיך מ'דארף וויסן ווער. אבער אבער די געדאנק. די הקיש על דלתי רחמים. איר ווייסט די מטה אפרים? שטייט אין אלף המגן סימן תקפ ג סעיף ק סעיף קטן ד. ברענגט ער דארט משם ספר אמרי קודש אין מטה אפרים דארט אין אלף המגן. ברענגט ער משם ספר אמרי קודש. הזהיר להיות על שלחנו אורח בכל סעודתו אויף ראש השנה, הזהיר להיות על שלחנו אורח בכל סעודתו, אזי נחשב לו כאילו כיוון כל כוונת האריז ל, פאר די תפילות. כאילו כיוון כל כוונת האריז ל, איר הערט א מעשה? ווער ס'איז זהיר זאל האבן א גאסט ביים טיש. כאילו כיוון כל כוונת האריז ל. דארף מען נאך וויסן ס'מוז זיין מיט שלום בית ס'זאל זיין כל ערום יעשה בדעת מיט שכל, יא? אבער ארום און ארום! איז געווען א איד האט ער געהייסן ר' הערשל אפערט. רבי הערשל אפערט האט געזאגט ער האט געהערט די מעשה פון דעם בעקער אליין, א אינטערעסאנטע מעשה וואס איז געווען ביים רבי'ן ר' שלום שאצער, וואס איז געווען? בשעת עס איז געווען די בליץ, ווען עס איז געווען די בליץ, ביי די מלחמה איז מען אנטלאפן פון לונדון אויף דורהאם, אלע זענען געלאפן קיין געיטסהעד, אלע און דארטן געווען ר' שלום שאצער אויך איז דארטן געווען האט ער געזאגט אזוי קיין עסן איז נישט געווען קיין פראבלעם ווייל ס'איז געווען מעהל מיט קארטאפל איז געווען אז ס'איז געווען מעהל האט מען געהאט צו באקן חלות ברויט קארטאפל האט מען געמאכט א זופ נישט געווען קיין פראבלעם פון עסן און לכבוד שבת איז ערב שבת פלעגט מען טיילן קליינע קוביות פון אביסעלע פיש און אביסעלע טראפעלע פלייש. די מעשה איז דעמאלטס געווען, עס איז געווען דארטן איין בעקער, און דער בעקער האט עס דערציילט פאר רבי הערשל. איין בעקער איז געווען דארטן פארן גאנצן עולם. עס איז געווען דעמאלטס ערב ראש השנה זונטאג. זונטאג איז געווען ערב ראש השנה. איז דער בעקער ערב שבת האט ער געבאקן פארן גאנצן עולם. מוצאי שבת איז דאך ערב ראש השנה. מוצאי שבת איז ער אריינגעלאפן אין בעקעריי באקן און געבאקן אפאר שעה שפעטער געגאנגען זכור ברית א מורא'דיגע סליחות נאך זכור ברית כאפט ער ס'איז דאך היינט א גרויסע טאג שטייט דאך אין הלכה ערב ראש השנה איז א שליש יום כיפור ס'איז א שליש יום כיפור ערב ראש השנה א גרויסע טאג ווען נישט געארבעט אביסל אביסל אבער נישט קיין סאך ליל א' לראש השנה, רבי שלום שאצער זיצט ביי די סעודה, ער האט געהאט צוואנציג געסט, און ס'איז געווען א הויז בחור וואס ער האט דארטן קער גענומען, עפעס א הויז בחור דארטן קער גענומען, איז דער הויז בחור זאגט פאר רבי שלום שאצער נאכן סעודה ליל א' לראש השנה די ערשטע נאכט, זאגט דער הויז בחור פאר רבי שלום שאצער אז אויף מארגן נאך די תקיעות איז נאך דא א כזית פאר יעדן איינעם ברויט, אבער אויף מארגן ביינאכט און אויף איבערמארגן איז גארנישטא, נישטא קיין ברויט, פרעגט אים רבי שלום שאצער וואס איז געשען, כ'ווייס נישט דער בעקער כאפט עפעס א דאס ער האט נישט געבאקן, ערב ראש השנה איז א פייערדיגע טאג אבער ער האט נישט פארשטאנען אז ער דארף באקן דארף ער צושטעלן חלות, ער האט נישט געבאקן, די שטאט האט נישט קיין חלות. שלום שאצער האט עס געהערט. יום א' די ראש השנה פיר אזייגער פארטאגס גייט רבי שלום שאצער אין מקווה, ער גייט אין מקווה פיר אזייגער פארטאגס, ער וויל אריינגיין אין מקווה, לעבן די טיר, דער בעקער איז דא. אוי, זאגט רבי שלום שאצער, זייער גוט דו ביסט געקומען, איך האב יעצט געוואלט ארויפגיין צו דיר אין שטוב. איר האט געוואלט צו מיר ארויפגיין פיר אזייגער פארטאגס זאגט ער יא וואס איז זאגט ער יעצט איז פיר אזייגער פיר אזייגער פארטאגס ביי מיר די תקיעות איז צוועלעף אזייגער נאך אכט שעה זיי אזוי גוט גיי שוין אריין אין בעקעריי גיי באקן שנעל חלות די עולם דארף חלות אויף יום טוב גיי שוין אריין אין בעקעריי גיי באקן יום טוב איך וויל נישט רבי וואס רעדט איר? ניין ניין דו גייסט יעצט באקן, פארשפעטיג איך וועל ווארטן אויף דיר מיט די תקיעות. אכט שעה גייסט. רבי וואס רעדט איר? יעדן יאר גיי איך אין מקווה איך ענדיג איך זאג אויס גאנץ תהילים פארן דאווענען. דו גייסט נישט אריין אין מקווה. יעדן יאר גיי, איך וועל זיך טובל'ען פאר דיר. דו גייסט נישט אריין. איך ענדיג יעדן טאג יעדן יאר תהילים פארן דאווענען ראש השנה. דו גייסט נישט זאגן תהילים איך וועל ענדיגן פאר דיר.

איך ענדיג יעדן יאר תהילים, דו גייסט נישט זאגן תהילים. האט דער בעקער דערציילט אז ער האט געזאגט פאר ער איז געווען אזוי לעבן די טיר פון מקווה, לעבן טיר פון מקווה, האט ער געפרעגט רבי שלום שאצער, האט ער געוויזן די פינגער אויפן הימל, ער האט געפרעגט רבי שלום שאצער, דער רבי איז מסכים אז דארטן, ער ווייזט אים אזוי אויפן הימל, אז אויבן זאל זיין פארקערט, אויבן זאל הייסן אז איך בין געווען אין מקווה, איך האב געענדיגט תהילים, און איך האב געזאגט לקל עורך דין, און דער רבי האט געבאקט, דער רבי איז מוכן זיך צו בייטן, זאגט ער רבי שלום שאצער האט אים געגעבן דא א זעץ, אזא שארפן א קלאפ, און האט אים געגעבן א שארפן בליק, און האט אים געזאגט הער זיך איין, איך בין מוכן זיך צו בייטן מיט דיר, איך בין מוכן זיך צו בייטן, טאמער דו ביסט דאך מוכן זיך צו בייטן, קיין סוחר ביסטו נישט. אז דו פארשטייסט נישט אז גיין באקן יעצט גיבן עסן פאר אידן איז גרעסער פון די אלע זאכן, ווי אזא ציבור ווארט אויף חלות אויף סעודת יום טוב, די קיין סוחר ביסטו נישט. מורא'דיגע, מורא'דיגע הגדרה. אז איך בין מוכן זיך צו בייטן, זאל הייסן אז דו האסט גענדיגט תהלים און דו האסט געזאגט לקל עורך דין און איך האב געבאקן חלות. טאמער דו ביסט דאך מוכן זיך צו בייטן קיין סוחר ביסטו נישט. מיט די יעשו לפני כסדר הזה. די יעשו לפני כסדר הזה. צו זיין אנגעגעבן פארן צווייטן. ס'איז דא א מדרש אין משלי רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. זאגט דער מדרש רודף צדקה וחסד בעולם הזה. ימצא חיים צדקה וכבוד ליום הדין אפילו אז די פשוטע פשט שלא בעולם הזה מיינט אז יום הדין אויבן יא אבער חיים צדקה וכבוד ליום הדין איז אין די אלע עניינים צדקה וחסד רבותי מיינט אין אלע עניינים אין אלע מובנים און מען שמועסט שטענדיג ותרנות דא דערציילט אויך א מעשה שוין דערציילט יענע וואך זיי האבן געזאגט אז זיי זאגן מיט די נעמען ווייל זיי ווילן אויף זיכוי הרבים זאל ארויסגיין מיט די נעמען. דא וואוינט א אינגערמאן, דא וואוינט א אינגערמאן, די אינגערמאן הייסט ר' משה טשעשינסקי. ר' משה טשעשינסקי, ער האט געמאכט אויפרופן יעצט פרשת שופטים. די פרשת שופטים יעצט איז געווען א אויפרוף. די אויפרופען איז געווען ער איז א גערער חסיד ער האט געוויסט די גערע רבי מאכט אויך אויפרופען דעמאלטס ער וועט נישט האבן קיינעם אין שטיבל האט ער עס אריבער געפירט קיין ירושלים קיין ירושלים און ער האט חודש כסלו האט ער שוין באשטעלט א זאל אין תחכמוני לעבן גערער בית מדרש האט ער באשטעלט דארטן א זאל חודש כסלו באשטעלט דעם זאל האט באצאלט דמי קדימה אויך. די חודש אב האט ער פשוט געקלינגען דארטן אין זאל מ'ווארט עס אן ס'האלט זיך פארן שבת אפען מ'ווארט זאגן זיי ניין נו ס'איז עפעס ניין ס'איז א אנדערע נאמען ווער איז די אנדערע נאמען נאך א היימישע אינגערמאן א אינגערמאן ירושלימער ירושלימער אינגערמאן ער הייסט ר' שמחה סגל ר' שמחה סגל האט מיר זאגט איך פארשטיי נישט וואס ר' שמחה סגל ווען האט ער עס באשטעלט איך האב ביי דיר באשטעלט כסלו כ'האב דיר באצאלט דמי קדימה ער אריין דער מנהל אריין אין קאמפיוטער זעהט ס'איז ריכטיג אז משה טשעשינסקי האט עס באצאלט, ער האט באצאלט טאקע כסלו דמי קדימה. בקיצור, ער האט אים געזאגט איך ווייס נישט, אינטערעסירט נישט, איך האב עס איך האב עס פריערט, גיי פרעג א רב, איך האב עס איך האב עס באשטעלט פריערט, ס'איז געווען דא עפעס א טעות, און דער רב האט זיכער געזאגט אז דער וואס דער וואס האט באשטעלט פריער, איז אזוי, דער מנהל האט אים געזאגט גלייך פאר משה טשעשינסקי נאך פארן צווייטן, ער האט א זאל אויך אין סוף תחכמון.

זאגט וואס ער קען דאס נישט מאכן ער קען נישט נעמען ער זאל גיין אין די אנדערע זאל אין צווייטן האלט שוין פאר שבת אויפרוף רבותי ווייל ער זאגט מען זאל גיין אין די צווייטן זאל סוף גאס איך קען בשום פנים ואופן נישט גיין ווייל ער האט א מאמע א מאמע פון איין זייט און א באבע פון די אנדערע זייט וואס זיי קענען נישט גיין דארטן דארף מען ארויפגיין צוויי שטאק זיי קענען שוין נישט קענען זיי וועלן עס נישט קענען באווייזן בשום פנים ואופן איך האב עקסטער דאס גענומען ווייל ס'האט קומת קרקע וכדומה

ווייסט וואס צו טון האט מיר געזאגט משה טשינסקי האט מחליט געווען אים איז געווען זייער שווער האט מחליט געווען אבער גלייך מוותר זיין און ער זאגט ער איז אהיימגעלאפן ער האט געזאגט אז מיר גייען יעצט מוותר זיין אז סרוליק אדער מיין עלטערע בחור אין שטוב איין און צוואנציג און א האלב יאר סרוליק וואס איז דען סרוליק א חתן געווארן א חתן געווארן ביז צום חתונה געזאגט מ'האלט דא פאר שבת אויפרוף ביז צום חתונה סרוליק א חתן געווארן רבותי, ביי די חתונה האבן אלע געוויסט שוין אז צומארגנס אין די פרי ברעכט מען טעלער. עס איז שוין געווען אלץ געענדיגט ערב חתונה. אלץ איז געווען געענדיגט. ער האט שידוך געטון מיט א שוועסטער קינד. פארשטייט וואס איז דאס? ער האט געזאגט! יא, קענסט ווערן רבי שלומקע זוויהלער, קענסט זאגן, וועסט ווערן א וותרנות, הייב אן עפעס א וותרנות. עס איז אים געווען שווער. א וותרנות. ער האט געזאגט. הא? ס'איז דא אזא זאך וואס דיין ווארט בוקעט אין הימל. האסט עפעס געטון? נו, מען רעדט דא וועגן טון פאר יענעם, פאר רבי שלום משאץ, איר מיינט נאר א בעקער קען זיך בייטן, רבי שלום משאץ האט זיך געוואלט בייטן מיט אים. נישט נאר מיט א בעקער, ווען דו וועסט מוותר זיין ביי דיר דארטן. נו פאר פאר דאס. א שמחה, ס'איז נישט לייכט.

ויקם בחסד כסכו. זאגט ער וואס הייסט ויכון בחסד כסאך? זאגט ער די גמרא זאגט אין בבא בתרא דף י', שטייט א פסוק מלוה השם חונן דל, חונן דל אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מען קען נישט זאגן אזא זאך איך בין א מלוה פאר כביכול, פארוואס קען מען נישט זאגן? ווייל כביכול עבד לוה לאיש מלוה. וואס זאגט די גמרא? ויקם, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. כביכול עבד לוה לאיש מלוה. איז די לקט יושר אזוי, ס'ידוע אין חושן משפט סימן י"ד סעיף א', ווייסן אלע די הלכה אז א תובע הולך אחר הנתבע, וואס איז טייטש אז די תובע וויל דעם בית דין, דער נתבע וויל א צווייטן בית דין, ווי גייט מען? ווי דער נתבע וויל. חוץ, חוץ, אויב די תובע איז א מלווה. אויב די תובע איז א מלווה, איז גייט מען נאכן תובע. פארוואס? ווייל עבד לוה לאיש מלוה. עבד לוה לאיש לאיש מלווה גייט מען נאכן מלווה אפילו אז ער איז א תובע זאגט ער כביכול זעצט זיך אוועק דן זיין א מענטש אין ראש השנה אויפן כיסא און דער מענטש האט געמאכט צדקה וחסד קען ער שרייען א מינוט איך וויל נישט קיין כסא דין ס'איז נישטא א תובע הולך אחר נתבע יעצט נישטא קיין תובע הולך אחר נתבע ווייל עבד לוה לאיש מלווה מלווה השם חונן איך האב דאך חונן געווען א דל איך וויל א כסא רחמים דאס דא ליגט יושר ויכון בחסד, דורך דיין חסד ביסטו מכונן א כסא רחמים פאר דיר. נורא נוראות. נאכאמאל ווי מען רעדט, אין די צדקה מיט די ותרנות, וואס איז רעדן מיט ותרנות? וואס איז צדקה? צדק משלך ותן לו. בגופו ובממונו וואס איז? יא רבותי. אם ירצה השם חזקו ונתחזקה. מ'האלט דא אזעלכע גרויסע זמנים ערב שבת סליחות. זאגט מזל אל פסילה. רבי גמליאל ראבינאוויטש, ער זאגט עס אויף א אנדערע זאך וואס ער זאגט, אבער דאכט זיך אז ער זאגט אז מען זעט עלטערע בחור זעט מען אסאך. עלטערע בחור. נישטא אזא זאך עלטערע חתן.

איך האב עס נישט דא, איך האב עס נישט דא ביי מיר, עס ליגט אין קאר, בלי נדר די אנדערע וואך ברענגען די בלעטער, א אינגערמאן דא אין בני ברק, ביי די פופציג יאר אלט, ביי די פופציג יאר אלט, האט מען דעם ערב שבת איבערגעלאזט, איבערגעלאזט בלעטער, בלעטער אזוי, ער איז געווען, ער האט זיך נישט גוט געפילט סוף סיוון, ער איז געגאנגען בודק זיין, דאקטער האט אים געשיקט גלייך בודק, עס האט עפעס נישט געפאלן די דאקטוירים. גיין בודק זיין די בדיקות איז געווען פארשטאנען די בדיקות איז דאס צוריק געקומען אב אב איז דאס צוריק געקומען שטייט אין א צעטל קלאר און מ'האט געזען קלארע ווערטער מ'האט געטראפן זייער נישט קיין גוטע זאכן אין בלוט און מ'האט שוין באשטעלט אין אנקאלאגיע אין אנקאלאגיע האט מען באשטעלט דאס איז א צווייטע אלע אלץ בלוט צעטלען פון בילינסאן. מען האט אים באשטעלט דארטן אין דאווידאוו, א שטאק וואס אלע אראבערס נאר זאלן זיין דארטן, בקיצור מען האט אים דארטן באשטעלט און דאס. א דריטע צעטל איז אויך דא, וואס דארטן שרייבט קלאר השם ישמרינו לא עלינו חיובי מיט אלץ און מען דארף אננעמען טיפול בהקדם, וואס פריער, ער האט גענומען א פריוואט איינער וואס וואוינט דא אין געגנט, ער האט גענומען א פריוואט דאקטאר,

אבער עס איז אלץ צעטלען, דארטן שטייט חיובי וועגן דעם אנקאלאגיע, מיט אלץ דינג אויף אלץ צעטלען. נאך חשוון מען האט אנגעהויבן מאכן בדיקות, מען האט געדארפט און דער רבי האט געמאכט בדיקות, דער זעלבער צעטל, שלילי, ס'איז נישטא גארנישט, המשך טיפול לא, אפגעפאטשקעט, מען זעט דא צוויי צעטלען וואס איז נישט צו פארשטיין, בלי נדר באווייזן אנדערע וואך דעם אייבערשטן. ווי דא שטייט דא שטייט אזוי און דא שטייט אזוי צוויי אנדערע זאכן אינגאנצן וואס איז דא געשען ס'האט אלעס געווען געוואר ער האט מיר דערציילט ער זאגט אז עס איז ווען געוואן ער האט עס נישט דערציילט אפילו אין שטוב דארט האט מען עס מאכן געווען ביז ביז נאך ביז נאך די הייליגע טעג ער האט נישט ער האט זען אבער ער זאגט אז ער האט שוין נאך טעג געדאווענט אוי

דאס איז די טעג רבותי, און רבוש"ע האט אריין געגעבן כוחות אדירים אין די טעג. לאמיר אלע אן קיין צעטלען, לאמיר בעסער נישט וויסן פון קיין צעטלען, לאמיר יעצט אנהייבן צו רייסן וועלט, לאמיר יעצט אנהייבן צו רייסן. עם השם חזקו ונתחזקה, יעצט איז די צייט הריעו לפני המלך השם. עם השם חזקי ונתחזקו. אין איין ווארט, דער אור החיים הקדוש היגע די וואך והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך. כ'פלעג צו לערנען די שטיקלעך אבער ער זאגט דארטן, ער פרעגט וואס הייסט כל הדברים האלה? גייט ער אויף אפאר דרכים, והיה כי יבואו עליך הברכה והקללה, וואס האט געשריבן כל הדברים האלה? איז ער ברענגט דארטן די ערשטע פשט ברענגט ער דארטן די גמרא, ווייל היות חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, וואס זאגט די גמרא לקבולינהו בשמחה? ווייל פארוואס? ווייל דא איז באהאלטן גוט, דו זעסט נישט אבער דא איז באהאלטן גוט. און באלד וועסטו זען. מיט דאס כל הדברים האלה קומט דיך זאגן ס'זאל זיין גלייך. א ברכה א קללה זאל זיין גלייך. ווייל דיר זעט עס נאך אויס א קללה וועסט נאך זען אבער כל הדברים האלה דאס קומט זאגן אז ס'איז איין זאך. ער זאגט ווייל והיה זאגט דאך דער חז"ל לשון שמחה. אז ס'זאל זיין גלייך ביי ביידע בשמחה. כל הדברים האלה זאל זיין גלייך בשמחה, צי ס'איז א ברכה און צי ס'איז א קללה. פארוואס? ווייל מיר זענען מאמינים בני מאמינים, אז וואס, אז כל דעביד רחמנא לטב עביד. הא? ס'זעט דיר אויס ווי זאגט די יסוד העבודה, די שם פון פרנסה, וואס איז די שם פון פרנסה? סופי תיבות פון פותח את ידך ח ת ך זאגט די יסוד העבודה ווייל ח ת ך איז צוריסן זעט אויס ווי מען האט דיר אפגעריסן פרנסה די באס האט דיר אפגעזאגט אונטערגעזעצט די ביזנעס אין דעם האסטו פרנסה ווייל דאס איז די שם פון פרנסה דאס איז די שם פון פרנסה ווייל ווי ס'זעט דיר אויס אפגעריסן פון דארטן דווקא די מקור הפרנסה א און נישט נאר אין דעם אין אלע עניינים נישט נאר אין פרנסה מ'קען נישט צוגרייטן קיין בגד אן צו שניידן קיין בארד פארקערט ס'נייט זיך פאר דיר, גאר א שיינע בגד, דער שפת אמת טייטשט אין דעם די וואך די פסוק ער זאגט דער שפת אמת ועתה כתבו לכם את השירה הזאת והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד, פרעגט דער שפת אמת וואסערע א שירה? און אלטע פון תוכחה פורעניות פון פורעניות רעות רבות וצרות, זאגט ער יא, ברענגט ער דעם צו דעם פסוק די חז"ל דוד המלך חסד ומשפט אשירה אם חסד אשירה אם משפט אשירה, יא, אז דו וועסט וויסן דא איז באהאלטן גוטס, דו זעסט נישט, ווי אזוי זאגט דער רבי ר' מיכל'ע זלאטשובער, נאפד נקמה זאגט מען אז סתרו יושר, עצתו אמונה פעולתו אמת, ס'זעט דיר אויס נאפד נקמה, זאלסט וויסן סתרו דא באהאלטן יושר דא באהאלטן ביי דיר מתנות, עצתו די עצה איז האסטו אמונה וועסטו זען פעולתו אמת. וועט מאכן די זעלבע תשובה. מוזן די אמונה, די אמונה שתמליכוני עליכם, די אייבערשטער זאל האבן אלע זיינע תמליכוני עליכם נאר מתוך גוטס, אבער ווי זאגט מען ר' אלי' לאפיאן אויך דאס יארצייט זיין אין די טעג, ער האט זיך עס איז געווען זאגן ער האט זיך אמאל נישט גוט געפילט, ער האט געבעטן מען זאל רופן א דאקטער, דער דאקטער קומט אריין, פרעגט אים, דער רב פילט זיך גוט? יא. טוט עפעס וויי? ניין. און פארוואס האסטו מיר גערופן? דער דאקטאר איז געווארן אויסער זיך, ער איז געווארן צוקאכט בייז, וואס האט מען מיר גערופן? אה, האט ער מיר געזאגט, אבער טאמער וועסט זיך מטפל זיין וועט מען זיך פילן בעסער. שוין, ער האט מטפל געווען, געמאכט וואס ער האט געמאכט, ער איז ארויסגעגאנגען, די משפחה האבן אים געפרעגט, איך פארשטיי נישט, האסט געזאגט, רופן א דאקטאר, וואס האסטו געזאגט פילט זיך גוט? האט ער זיי געזאגט אזוי, א קינד לויפט ארום אסאך מאל, און פון ארומלויפן גיבט ער א פאל, און כאפט א קלאפ, כאפט א זעץ, און הייבט אן, די צעקות גייען ארויף עד לב השמים, און די דמעות גייען ארויף עד התהום גייען זיי אראפ, און קולות וצווחות ובכיות, גייט צו די מאמע, און די מאמע גיבט אים א צוקער'ל, און ער בארואיגט זיך, זאגט ער, וואס עפעס די צוקער'ל האט אים אויסגעהיילט, הא? די צוקער'ל האט אים אויסגעהיילט די קלאפ? וואס איז פשט אין דעם? זאגט ר' אלי' לאפיאן, נאר וואס איז די טייטש? די פשט איז פשוט, אין יעדן זעץ, אין יעדן כאב, איז דא כאב הגוף, און איז דא כאב הנפש. ער האט געטענה'ט, ער האט געזאגט אז די עיקר כאב איז פון די הרגשה הנפשית, אז די הרגשה הנפשית איז ניינציג פראצענט און די כאב הגוף צען פראצענט. די נפש ווערט אזוי, אזוי צושפילט, אז די עיקר איז די נפש. ווען די מאמע גייט צו מיט א צוקערל, איז ער גיט א מרפא די נפש, די קינד זעהט, אוי די מאמע נעמט קער אויף מיין כאב, ער איז דאך אזוי דערשראקן, די מאמע נעמט עס קער, זי האט אים געגעבן א צוקערל, איז געבליבן נאר די כאב הגוף, דאס איז בטל בשישים, ממילא הערט ער אויף צו וויינען. האט ער זיי געזאגט אז די מעשה איז אזוי, איך ווייס, האט ער געזאגט ער האט זיך נישט גוט געפילט, איך ווייס פון דעם גרויסן טאטן, איז די כאב הנפש אראפ. ס'איז נאר די כאב הגוף. דערפאר האב איך אים געזאגט, וועסט זיך מטפל זיין זיך פילן בעסער, אבער טוט מיר וויי, איך שפרינג ווי די קליינע אינגל. איך פיל זיך גוט. א מורא'דיגע יסוד. ס'איז פארשטייט זיך א גרויסע דרגה. אבער אזוי האבן זיי געלעבט. מען לעבט מיטן אייבערשטן, מיטן גאט אין הימל. מיטן גאט אין הימל. ער שרייבט הרב שך אין אבי עזרי, אין אבי עזרי אין הקדמה, חלק ב', שרייבט ער א זיס ווארט. אויף די וואכעדיגע סדרה מיט דעם. ס'שטייט יעצט זעהן ביים אבער סדר זיין תרז ז שטייט אזוי ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר על ביום ההוא הלא על כי אין אלקים אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. פרעגט ער איך פארשטיי נישט האסט אנגעהויבן ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר על כי אין על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות וואס איז פלוצלינג געווארן נאר רעות אן קיין צרות ווי איז די צרות אנטלאפן? ווי די צורה האט זיך געלאזט. טא די זעלבע זאך זאגט עס אבער זייער זיס, ער זאגט אזוי, רע איז די שלעכטס, צר איז די ענגשאפט. די תרגום מאכט אויף צרות ועקן, עקן הייסט א מועקה, א מועקה וואס קוועטשט אויף א מענטשן, וואס א מענטש פילט א מיצר א מועקה, ער איז צובראכן לרסיסים. דאס, דאס איז בנוסף צו די רע וואס ער האט און די סימן פון די רע. ער טענה'ט ס'איז צוויי זאכן, ער זאגט אזוי, ס'איז דא רע וואס טוט וויי, ס'איז דא א מועקה די צר די ענגשאפט, דאס קומט נישט פונעם קלאפ, דאס קומט פון חוסר אמונה, דאס קומט נישט פון די קלאפ, ס'איז פון חוסר אמונה, ווייל ווען די איז טאקע טאקע די אמונה, אויב עס ווען געברענגען רבי אלי' לופיאן וואלט די צר נישט געווען, די ענגשאפט, די טאקע ווען דו ביסט טאקע פון אמונה און השגחה פרטית, די צרות וואלט נישט געווען, ס'וואלט געווען נאר די רעות, טייטשט ער אזוי, ומצאוהו רעות רבות וצרות, זאגט ער אבער ווען. ואמר הלא על כי אין אלקי בקרבי הערסט דאס מיינט ס'איז דא א אייבישטער איז מצאוני הרעות האלה איז שוין נישטא קיין צרה שוין נישטא קיין צר שוין נישטא קיין ענגשאפט ווייל וואס ס'ווערט שוין א מצב פון גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שוין נישטא די ענגשאפט דער רבינשלום זאל אונז אפהיטן אלע זיין אפגעהיטן פון כל מיני צרה ומצוקה וואס איז דא אזא לשון דער בן איש חי שרייבט עס אויף פייער ער זאגט אזוי ער טענה'ט ווען ס'ווערט נגזר אויף א מענטשן עפעס, טא דו קענסט נישט זאגן אז די עצבות פון דעם איז אויך א גזירת שמים, פארוואס? ווייל עצבות איז א דבר שנאוי פון ביים אייבערשטן, און פארקערט דער רבונו של עולם וויל דאך מקבל זיין די יסורים מתוך שמחה, איז די עצבות וואס איז נישט, זאג נישט אויף דעם אז ס'איז משמים, נישט אויף דיר שאלט. די רעות און די צרות די עצבות דאס איז נישט כ'וועל שוין פארליינען אביסל מיט דעם לשון ווי ער שרייבט אין אדרת אליהו פרשת ויקהל לבן איש חי והנה דע לך ידידי כי מידת העיצבון די עצבות מלבד שהיא צער הנפש הנה היא גם צער הגוף מאוד ס'פייניגט דעם גוף ס'טויג ס'איז נישט געזונט פארן גוף ומזיקת לגוף הרבה ס'שעדיגט דעם גוף וכמה חולאים רעים נמשכים ממנו בר מינן והנה זאגט ער מכה זו של מידת העיצבון היא ממעשה ידי האדם, דאס טוט דער מענטש, והכוונה, דהיינו שכל מכה שתבא על האדם ודאי גזירה מן השמים, די מכה וואס איז א גזירה מן השמים, אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, ואם כן הכל נגזר מן השמים, אבל העיצבון, די עצבות שיהיה על האדם, זה האדם עושהו בידו על עצמו, דאס ברענגט דער מענטש אויף זיך, ומן השמים לא גזרו עליו שיהיה לו מכה זו, וואס? די עצבות. יען, כי העיצבון הוא דבר מגונה ושנאוי לפני הקדוש ברוך הוא, דאס איז דאך א דבר מגונה, קענסט זאגן אז פון הימל האט מען גוזר געווען ער זאל זינדיגן? והאדם, זאגט ער, אפילו על עוונותיו אין ראוי להיות נעצב הרבה, אפילו אויף עוונות טאר מען נישט זיין, ואם מן השמים יגזרו לו יסורים, און הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה מקבל את היסורים בשמחה ובטוב לבב, ואם כן איך שייך שמן השמים יגזרו עליו עיצבון מאחר שצריך להיות מקבל יסורים בשמחה? אבל זה הנסיון שעושים לאדם תמיד לראות אם מקבל את כל היסורים הבא עליו בשמחה או לאו ואם כן לא אפשר שהשם יגזור עליו בעצבון. ועוד זאגט ער דמעיקרא עיקר העצבון שיהיה לאדם איז על פי הרוב נגרם בחוסר אמונה. א מענטש איז אבער שאם היה לו אמונה והבטחה בהשם יתברך כראוי וכמצטרך ודאי לא יבוא לידי עצבון. ער קען נישט צוקומען. א מענטש לעבט מיט אמונה, ער לעבט טאקע באמונה ער קען נישט קומען צו אן עצבות אם כן איך שייך שתהיה מציאות עצבון גזירה מן השמים און דארף וויסן נישט מאכן דא דער רבונו של עולם ווארט ביי יעדן מצב שטארק זיך שטארק זיך זיי בשמחה שטארק זיך מיט א שמחה דאס ווארט דער אייבערשטער פון דיר אראפ לאזן די נאז איידל

כ'מיין צו ווען די דאן געמאכט אראפלאזן די נאז דאס איז נישט קיין חכמה און לאמיר זיך זעהן הייב אויף די נאז און זיי פרייליך זיי זיך מחזק מיט אמונה מיט אמונה אז וואס איז טאקע דא איז אלץ באהאלטן גוט די שוועריקייט די בזיון אלע דינגען ס'איז פאר דיר א טובה ווי האט ער געזאגט דארטן הרב דעסלער ברענגט פון זיין רעבן א רעבן הרב ברוידא זאגט ער אז מ'וועט גוזר זיין פאר א מענטשן די מוזט שטיין דא אין רבי עקיבא גאס און אלעמען אויסטוהן די שיך און אנטוהן די שיך אויסטוהן די שיך און אנטוהן די שיך אוי ער וועט מאכן א יום תפילה ער וועט פאסטן אויף אזא גזירה אזא השפלה אזא בזיון ס'איז אינטערסאנט צו זאגן גיב א קוק אלע מוכרים פון די שיך געשעפטן מאכן עס מיט אזא שמחה זיי ווארטן זיין נאר וואס מער מענטשן זאל זיין נאך אפאר הונדערט מענטשן ער וועט זיך ווינטשן פארוואס ווייל ער ווייסט ער פארדינט פון דעם די ווען די זאלסט וויסן אז פון די שוועריקייטן פארדינסטו פון דעם השפלה פארדינסטו וואלסטו אויך געווען מיט דעם בשמחה וואלסטו געווען פון דעם בשמחה ס'איז ביי יעדן השפלה נישט נאר אויסטוהן שיך איינער ווארפט אויף דיר א שיך אויך צו בכוונה צו בלי כוונה די זאלסט פארשטיין ווי די פארדינסט פון דעם אוודאי און אוודאי א איד מתפלל אל תביאנו לא לידי נסיון ולא לידי בזיון. און לאמיר מסיים זיין נאך פונעם הייליגן לעכעוויטשער האט געזאגט, הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאום השם. האט געזאגט דער לעכעוויטשער אזוי, עס קומט אזוי סוף יאר סליחות טעג, כי מדי דברי בו די מענטש רעדט זיך דורך מיטן אייבערשטן, ער רעדט זיך אויס פארן אייבערשטן, מדי דברי בו, ער רעדט זיך אויס צום אייבערשטן, זכור, דאס הייסט געדענקט דעם אייבערשטן, אזוי אריבער א יאר, אזוי פאר, אזוי זיך דערווייטערט פון אייבערשטן, זכור, דאס הייסט געדענקט, אבער אזכרנו עוד, זאגט ער שבת סליחות סוף יאר, פונקט יעצט גיי איך זיך נעמען געדענקען. ענטפערט דער אייבערשטער צו אים מידה כנגד מידה על כן המו מעי לו, דער רבוש"ע ענטפערט אים רחם, אזא יאר דאס הייסט רחמים, ארחמנו נאום השם, יעצט וועט קומען א רחמים'דיגער יאר, מיט כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל. גלייך נאך קדיש, צו אפשר נאך פאר קדיש, די עולם האט נישט מספיק, ווי האט די עולם? די עולם, אפשר מען זאגן נאך פאר קדיש, זאגן נשמת כל חי, אויף די ניסים ונפלאות, דאנקען דעם אייבערשטן על הניסים.